אר יו פילינג לאקי? נאו פארטשעס נעסעסערי, וואויד ווער פראהיביטעד ביי לאו, אייטין פלאס, טערמס ענד קאנדישאנס אפליי, סי וועבסייט פאר דיטעילס. שיבו ישראל עד ה' אלוקיך. דער שפת אמת זאגט אז די עיקר תשובה איז עד דו זאלסט פילן ה' אלוקיך דער רבונו של עולם איז דיין גאט און יעדן זאך פירט ער און נאר ער אליין פירט יעדע זאך, עד איז דערקענען השם אלוקיך, רואה אז דער באשעפער איז דיין גאט און ער פירט אלצדינג ביי דיר, אין די לשון פון אור החיים הקדוש אין לך שום רגע שאין השם יתברך עושה פעולה עם האדם בין בבחינת גופו ובין בבחינת צרכיו, און יעדע זאך פירט נאר דער רבונו של עולם אליין עד השם אלוקיך. די יסוד עבודה איז מדייק אין א לשון פון א פסוק, שטייט א פסוק אין ירמי' ה. ירמי' ח, שויטטי בחוצות ירושלים, אם תמצא איש מבקש אמונה ואסלח לו, זאגט ער דער רבונו של עולם זאגט, שטייט נישט אם יש איש שויטטי בחוצות ירושלים אם יש איש מאמין, שטייט אם יש איש מבקש אמונה, אז ער איז בלויז מבקש אמונה איז אויך שוין ואסלח לו, אז ער ער זוכט די אמונה. שטייט א ווארט פון הייליגן ריזשינער. דא וואס מען זאגט יעדן שבת פאר קידוש אם תשיב משבת רגליך עשות חפציך ביום קדשי דאס איז דא זאגט מען ביי די הפטורה פון שחרית יום הקדוש זאגט דער הייליגער ריזשינער אזוי אם תשיב משבת רגליך דער רבונו של עולם נעמט אויס מיט יעדן מענטשן שבת שובה נעמט ער אויס א תנאי אם תשיב משבת רגליך אויב שבת שובה טוסטו תשובה אויף עפעס א רגילות

ממילא וויסן מיר אז מיר זענען יעצט אין די גרעסטע טעג אין אלע עניינים יעצט ווי די לשון הרמב"ם אין הלכות תשובה פרק ב' הלכה ו' מ'רעדט די לשונות פון די ראשונים עס איז כדאי נישט צו מסיח דעת זיין פון דעם אין די טעג וויסן ווי גרויס מיר זענען אין די טעג דער רמב"ם זאגט אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, שטענדיג איז תשובה וצעקה גוט, שטענדיג, אבער בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר און מתקבלת היא מיד, היא יפה ביותר און מתקבלת היא מיד, ס'ווערט גלייך מתקבל די צעקה. גלייך, שנאמר דרשו השם בהמצאו, במה דברים אמורים ביחיד, ביחיד איז די טייטש יעדע פשוטע מענטש, יעדע פשוטע מענטש האט אט א כח וואס זיין צעקה יפה ביותר ומתקבלת היא מיד מ'טאר נישט מסיח דעת זיין פון די גרויסע כוחות וואס אונז האבן און זאגט ער ווי א וואנט פון בעטאן, טויזנט מענטשן קענען נישט אויפהייבן קיין וואנט פון בעטאן, טויזנט מענטשן קענען נישט אויפהייבן. גיט א קוק וויאזוי מען בויעט היינט בנינים, איין מענטש הייבט עס אויף, וויאזוי הייבט ער אויף? א מנוף, די קרעין ארבעט און מיט א קנעפל הייבט אים אויף, די מנוף, דאס איז וואס דער רבוש"ע האט געגעבן כוחות אין די טעג אין עשרת ימי תשובה, א כח פון א מנוף וואס יעדער מענטש קען רירן בעטאן ווענט, יעדער מענטש, יעדער מענטש האלט ביי זיך דעם.

קודם גזר דין, בעוד שהוא אומר לכם דרשוני, דער אייבערשטער זאגט זוך מיר ווען איך זאג דיר מיר זוכן, פארן גזר דין, יעצט האסטו די כוחות, קודם גזר דין, און זוך מיר יעצט, ממילא איז די געדאנק, אויסנוצן יעדע מינוט בתורה, בתפילה, אויסנוצן די צייט, אויסנוצן די צייט. און ווי מען ווי דער ערוך לנר זאגט אין ראש השנה י"ח ער מסביר וואס איז דאס עשרת ימי תשובה דארטן די גמרא דארטן שמועסט ארום אויף רבי יצחק אז רבי יצחק זאגט יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין די גמרא דארטן זייער א גאנצע שקלא וטריא און רבי יצחק די גמרא אין תוספות יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין איז פרעגט דער ערוך לנר איך פארשטיי נישט אויב יפה צעקה סיי קודם גזר דין און סיי לאחר גזר דין

זאגט דער ערוך לנר אזוי, יפה צעקה די טייטש, יפה, ס'האט א מורא'דיגן כח די צעקה, ס'האט א כח, יפה צעקה אפילו לאחר גזר דין, און מען זעט טאקע א גאנץ יאר ווי צעקות צורייסט גזירות, מען זעט, צעקה איז יפה בין קודם גזר דין ובין לאחר גזר דין, ס'צורייסט גזירות, אבער נסתרות דרכי השם, מען זעט אסאך מאל וואס ס'איז נסתם שערי תפילה. זעהט אסאך מאל וואס תפילות האט נישט, ס'איז נסגר שערי תפילה, זאגט דער ערוך לנר דער לשון, זאגט ער אבער שאני עשרת ימי תשובה, עשרת ימי תשובה איז עפעס אנדערש, דאפילו תפילת יחיד ודאי מהני ונקרע דינו לגמרי, איר הערט א לשון? שאני עשרת ימי תשובה, ס'איז נישט דעמאלטס יפה צעקה. נאר איז אפילו תפילת יחיד וודאי מהני, ס'העלפט זיכער ונקרע דינו לגמרי, ס'טייטש יעדע מענטש האט יעצט די גרעסטע כוחות אויף אלץ צו צורייסן, אבער פארשטייט זיך מיטן גרעסטן כוחות מיט א געשריי, מיט נישט נישט האט געשריגן ווי דער טורי אבן זאגט דארטן אין ראש השנה ט"ז זאגט דער טורי אבן אז ווען מען רעדט דא אויף צעקה זאגט ער די לשון אין זה הטבת מעשיו לחוד אלא נאר וואס טייטש צעקה שידפוק על שערי רחמים בתפילה ובקשה יתירה היינט קלאפט מען דא זאגט מען לאנגע סליחות און מען זאגט אבינו מלכינו און מען כאפט א תהילים'ל אין די הענט שידפוק על שערי רחמים בתפילה ובקשה יתירה אויף אידיש רופט מען דאס מען רייסט וועלטן היינט. גאס וועלט, ווייל ס'איז, ווייל ס'איז אנדערע טעג, אנדערע טעג. אזוי שטייט אין מדרש אין תנחומא פון די וואכעדיגע סדרה, האזיני ד', זאגט דער מדרש, אז דער רבונו של עולם זאגט, ואם עשיתם תשובה לפני בלב שלם, אני אקבל אתכם ואדין אתכם לכף זכות, ששערי שמים פתוחים.

אלע כוחות, וואס דאס איז א מתנה וואס דער רבונו של עולם האט געגעבן פאר יעדן יחיד ויחיד, דער רבונו של עולם האט געגעבן א מתנה, ווי גליקליך דארף זיין א איד אין די טעג, ער האט אזעלכע גרויסע מתנות, ווי גליקליך ער דארף זיין און ווי אכטונג געבן נישט צו פארלירן, נישט צו פארפאטשקען די צייט, ווי די גמרא זאגט אין ראש השנה י"ח, די גמרא זאגט דארטן. שטייט אין פסוק ויהי כעשרת הימים ויגף השם את נבל, נבל, מען האט געהארגעט ויהי כעשרת הימים, זאגט די גמרא אנא עשרת הימים מאי עבידתייהו, וואס טייטש מען האט געווארט צען טעג, נאך צען טעג ויגף השם את נבל, וואס איז געווען די צען טעג? זאגט די גמרא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, דאס איז אלו י' ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים, דער רבוש"ע האט געווארט אויף אים עשרת ימי תשובה, ער האט נישט תשובה געטון עשרת ימי תשובה, גלייך ויגף השם את נבל, דאס איז טייטש נבל. דער גרעסטע, דער נבל, האט אויף אים אויך געווארט עשרת ימי תשובה. יעדער איינער האט דעם כח עשרת ימי תשובה. יעדער איינער, דער רבונו של עולם ווארט אפילו א רשע כנבל זאל אויך תשובה טון. ס'דא אזעלכע וואס האבן געטייטשט אז דאס איז טייטש א פסוק אין תהילים ל"ט, מכל פשעי הצילני, חרפת נבל אל תשימני. איך זאל נישט בלייבן קיין חרפת נבל אז אפילו עשרת ימי תשובה האט ער זיך נישט אנגערופן. נאר אונז זאל מען וויסן אז היינט אלעס אפן. אלעס אפן, און דו רעדסט אויפן היינטיגן שטייגער, אמאל האט מען געדארפט צו עפענען א טיר, האט מען געדארפט א שליסל, אנכאפן דעם קלאמקע, די הענטל און עפענען, היינט איז דא אסאך פלעצער וואס מען קומט אן אויפן פלאץ, שטעלסט זיך אוועק דארטן נעבן פלאץ, און די טירן עפענען זיך אויף אטאמאטיש, די טירן, מיט עפעס א אויגעלע פון אויבן, וואס זיי עפענען זיך אויף די טירן אטאמאטיש, יא. דאס איז די טעג רבותי, דו האסט זיך געגעבן א שטעל אוועק, די טירן געבן זיך אוועק, א מאך אויף דארף נישט האבן קיין קלאמקע, דארף נישט קיין שליסל, דו גיבסט זיך א שטעל אוועק דארטן, און די אויגעלע פון אויבן גיבט עס א מאך אויף, זעט ווי דו האסט זיך אוועק געשטעלט, גיבט זיך עס א מאך אויף אלע טויערן, גיבט זיך א יעצט גיי אריין. ס'שטייט אז אזוי ווי אונז ווייסט מען שטענדיג לב יודע מרת נפשו, דארף מען וויסן אין די טעג איז לב יודע מתיקות נפשו, וואסערע א זיסקייט וואסערע א כוחות וואסערע א כוחות עליונים מען האט, נוצט מען אויס די צייט, וויסן אז דאס אז דאס איז די צייט, יעצט איז די צייט וואס מען נוצט אויס, נאך איינער האט מיר געפרעגט דארטן א שאלה.

זאגט ער היוצאים לפעלם ועבודתם עדי ערב די וואס גייען ארויס אין צו די ארבעט אז בימים הנוראים ימי הדין והמשפט ואינם יודעים מה יהיה משפטם ווי נאריש זענען די חברה גייען יעצט ארויס לפעלם עדי ערב דו ווייסט וואס יעצט טוט זיך אויבן וראוי זאגט ער לכל ירא אלקים למעט בעסקיו אפילו דארפסט ארויס גיין אבער זיי ממעט ולהיות רעיוניו נחתים

זאלסט וויסן היינט איז א עת רצון היינט הערט מען אויס אלע תפילות והתפילה נשמעת בו כענין שנאמר בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך דאס איז די טעג די טעג איז אלע תפילות ווערן אנגענומען מתקבלת מיד בלשון הרמב ם ווי זאגט איז דורך לאמר אפילו תפילת יחיד ודאי מהני ונקרע דינו לגמרי יעדער איינער סאיז עת רצון דער ראשית חכמה, ער ברענגט אראפ דעם רבינו יונה, ער זאגט ער ואני אומר, אז מען זאל ארבעטן, רבי זאב מיר זאל ארבעטן די טעג, זאל ארבעטן נאר פונקט ווי חול המועד, דבר האבד, ווייל ס'איז קדושה לפניהם ולאחריהם, ראש השנה פריערט און יום כיפור שפעטער, אפילו דו מוזט ארבעטן, ארבעט וואס איז, כאילו יעצט שרייבט מען די טשעקס אויס, מאך דיך נישט נאריש יעצט אין די טעג, מען רעדט וועגן מיליארדן ס'איז נישט קיין פיאסטערס יעצט, וואס, מאך דיך נישט נאריש. עס חנט וואס מען האט די תהילים און וואס מען וואס מען האט געדאווענט וואס מען האט געלערנט פארשטייט זיך וואס מען האט געדאווענט א שטייגער צו פארשטיין רבותי ממאן איך גיב מיר א ריר אן דא צוויי צוויי הלכות וואס שטייט אין טור וואס מען פסקנט עס נישט די טור אליין ברענגט מען פירט זיך נישט אזוי אבער אבער וואס דאס איז אונז מלמד ווי פייער די טעג זענען ווי ווי וואסערע כוחות אונז פארמאגן מיר ווי ווי הויעך אונז זעמער אין די טעג די טור ברענגט אזוי אין תר"ב ברענגט ער אן אמתע אין תר"ב ברענגט די טור שלחן ערוך ונוהגין בספרד שגם בשבת מרבין לומר סליחות ותחנונים אז שבת שובה זאגט מען אויך סליחות מרבין לומר סליחות ותחנונים אין שבת שובה פרעגט גלייך די טור אויף דעם דער טור גיט עס גלייך א פרעג אפ דאך אונז ווייסן דאך אין מתריעין בשבת אין מתריעין בשבת רבותי הערט וואס דער בית יוסף ענטפערט זאגט דער בית יוסף אויף דעם ונראה לי אז די נראה ליתן טעם למנהגם אז פארוואס האבן זיי יא געזאגט פארוואס זאגן זיי דארטן אין ספרד מרבין לומר סליחות ותחנונים בשבת זאגט ער ווייסט פארוואס ווייל שהם סוברים להלכה כמאן דאמר מתריעין בשבת על עיר שהקיפוה אויבים או שטפוה נהר אויב א שטאט האט מקיף געווען אויבים אדער שטפוה נהר מעג מען מתריע זיין אין שבת פארוואס פארוואס דעמאלטס מעג מען מתריע זיין שבת? מפני שהוא דבר נחוץ ס'איז פיקוח נפש, דבר נחוץ, פיקוח נפש, עיר שהקיפוה אויבים און שטפוה נהר מעג מען מתריע זיין שבת, מעג מען שטעלן זאגן סליחות, יא, מיט אלץ, ווייל ס'איז פיקוח נפש. זאגט דער בית יוסף, וכיוון דבעשרת ימי תשובה, התפילה נשמעת יותר מבימים אחרים, היינט הערט מען אויס די תפילה אין הימל מער פון אנדערע טעג, און וגם באותם הימים, הוא אדם מוכן להיות נגמר דינו ביום הכפירים, איז אין לך דבר נחוץ יותר מזה? ס'איז נישטא קיין גרעסערע פיקח נפש ווי מ'זאגט מיר היינט. איר פארשטייט? דכיוון דבעשרת ימי תשובה תפילה נשמעת יותר מבימים אחרים, און וגם באותם הימים איז דאך הוא אדם מוכן להיות נגמר דינו ביום הכפירים, איז אין לך דבר נחוץ יותר מזה, פונקט ווי מתריעין על עיר שהקיפוה אויבים. רבותי אונז פסק'ן מיר דאס נישט און אונז זאגן מיר נישט קיין סליחות שבת, אבער דאס דארף אונז פארשטיין אז דו גייסט זאגן סליחות אינמיטן די וואך, דארפסט פארשטיין ווי די טעג וויאזוי דו זאלסט בעטן א שמונה עשרה אינמיטן די וואך, אז אין לך דבר נחוץ יותר מזה, ס'איז נישט די זעלבע, היינט גייט א געשריי, א אנדערע דאווענען היינט, היינט מיט א געשריי, אין לך דבר נחוץ יותר מזה. נאך א נאך א שטיקל טור, און יותר מזה אין סימן תקצ"ז, דארטן ברענגט דער טור פון רב נטרונאי גאון אז נוהגים, אויך א זאך וואס ס'פירט זיך נישט. נוהגין, פאסטן, מ'האט שטעטעך וועגן פאסטן עשרת ימי תשובה, יא? איז ברענגט ער אז מ'פאסט אויכעט יום ב' דראש השנה און שבת שובה. יעצט, יום ב' דראש השנה און שבת שובה. זאגט ער, וואס איז די פשט אין דעם? זאגט די טור א, ער האט א לשון. אויף דעם פאקט. ער זאגט אפילו א שבת און יום טוב טאר מען נישט פאסטן. זאגט די טור אבער משום דעשרה ימים אינון משונין מכל ימות השנה, די צען טעג דאס איז אנדערע, ס'איז משונה'דיגע טעג, מעג מען, איז אפילו שבת שובה און אפילו צוויי טאג ראש השנה, פאסט מען אויך, איר רבותי מ'פסק'נט דאס נישט להלכה, מ'פאסט נישט, אבער זאלסט נאר פארשטיין וואס די טעג זענען, מען פאסט נישט שבת שובה, נעם א תהילים און זאג אים אויס פון אנהייב ביזן סוף, מען פאסט נישט שבת שובה, מען פאסט נישט איידער קומען ראש השנה, זיץ אינמיטן די וואך וויאזוי מען דאווענט, ס'איז ימים משונים, דאס זאלסטו געדענקען אז אנדערע, ס'איז אנדערע טעג, אנדערע טעג איז צווישן קלפי דגלידא מיט אלע אנדערע סארט זאכן, א לשון ווי דער פלא יועץ ברענגט, א מורא'דיגע לשון, דער פלא יועץ זאגט אזוי, וכתוב בספרים, שהפרש יש בין עשרת ימי תשובה לשאר הימים לעניין תשובה ותפילה, די נפקא מינה פון עשרת ימי תשובה און די אנדערע טעג איז כהפרש האור מן החושך, די תפילה פון היינט און די תפילה פון א גאנץ יאר איז א הפרש כהפרש האור מן החושך, ויפה שעה בתשובה ומעשים טובים בימים אלה מער מימים שלימים משאר הימים. אשר על כן לחוס על כל רגע של ימים אלה שלא לאבדו, עשרת ימי תשובה יעדע מינוט גיב אכטונג, נישט מסיח דעת זיין פון די אלע לשונות וואס אונז זעמער גרויס, נישט מסיח דעת זיין זיך עס איינ'חזר'ן כסדר וואסערע כוחות אונז פארמאגן מיר, און במילא דארף מען זיין זיך דרייען ווי גאר א גליקליכער, אונז האמיר אזעלכע כוחות, אבער אויסנוצן די צייט אויכעט, אויסנוצן די צייט, ווייל דו ווייסט וואס אין פוילן פלעגט מען זאגן. אין פוילן פלעגט מען זאגן ווי איז געווען די גנבים ווי האבן זיך געדרייט די גנבים אויפן פארט אין נמל דארטן אנגעקומען א שילעם און האט געוואלט ארויסגנב'נען די רענצלען וויאזוי האט מען געגנב'עט מיט א שיטה ביי די גנבים זייערע קונצן איז געווען אזוי מיר זענען געגאנגען אין נמל די גבירים זענען אריבערגעגאנגען מיט רענצלען איז געגאנגען די גנב האט אראפגעווארפן עפעס א הונדערטער צו א טויזנטער א גרינע הונדערטער צו א גרינע טויזנטער א הונדערט דאלער אויף דער ערד און דער גביר האט זיך אראפגעבויגן האט געוואלט אויפהייבן דעם הונדערטער און דעמאלטס האט דער גנב גענומען די רענצלען און אנטלאפן און אנטלאפן. האט מען געזאגט אין פוילן אז די קונצן האט געהאלפן ווייסט פאר וועמען? נאר פאר די גבירים וואס האבן נישט געקענט די קונצן. ווייל א גביר וואס האט געקענט די קונצן האט געווייסט יעצט קוק האט געוויסט יעצט קוקט מען נישט אויף קיין שום הונדערטער אויף דער ערד יעצט קוקט מען נאר גלייך וועלן קומען דא באגנב'ענען א רענצל. און זאגט אז דער לינקער דער יונגאטש דער יצר הרע ווארפט יעדן איינעם פאר הונדערטער אין די טעג יעדער איינער מיט זיין סארט בלבול לא עלינו. ער גיט א ווארף אויף דער ערד א הונדערטער. אבער די קונצן וואס ער דאס אי העלפט נאר פאר איינער וואס קען נישט די קונצן, אבער איינער וואס ווייסט זיינע ערמימיות ווייסט אז יעצט ווארפט מען אפ אלע נארישקייטן, יעצט נאר תשובה תפילה צדקה, יעצט נאר דאס, א איבער אפגעלאזט אלעס דינג, יעצט נאר אלע, און אוודאי דארף מען בעטן אויף דעם, אל תביאנו לידי נסיון, מען זאל קענען אויסנוצן די צייט, וויסן אז יעדע בקשה וואס מען בעט היינט, יא. ווייל בעטסט אינמיטן טאג, אינמיטן יאר בעטסטו אל תביאנו לא לידי נסיון ולא לידי חטא, די אלע זאכן, בעטסט אינמיטן יאר, בעטסטו עס אויף א היינטיגן טאג, מארגן וועסט בעטן נאכאמאל, עשרת ימי תשובה יעדע בקשה איז אויף א גאנץ יאר, אויף א גאנץ יאר, דו שאקלסט יעצט דעם גאנצן יאר, דו, און דו האסט די גרעסטע כוחות, יפה היא ביותר ומתקבלת היא מיד, איז לשון הרמב"ם. ניץ עס אויס. און אזוי רבותי, דאס איז אי תשובה אי תפילה, תשובה אויכעט, מען זאגט אז אז די יאר האט מען שבת נישט געבלאזן, שבת קודש פארוואס? ווייל שמא יעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים, צו ברענגען עפעס א ירא שמים, זאל נישט נכשל ווערן, יא? שמא יעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים, האט מען נישט געבלאזן, און זונטאג האט מען געבלאזן די צווייטע טאג, די גמרא זאגט אויף תקיעת שופר חכמה ואינה מלאכה, איז די יאר געווען יראתו קודמת לחכמתו, א שבת האט מען נישט געבלאזן אין יראת שמים שמא יעבירנו, און מען האט געבלאזן נאר נאר די צווייטע טאג, איז געווען יראתו קודמת לחכמתו, דעמאלס איז חכמתו מתקיימת, כל שיראתו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת, דאס דארף זיין יא, דאס איז מיט יראת שמים אין די טעג, מיט א יראת שמים, ווייל שטייט דאך אין הלכה שטארק אז די טעג, די טעג זאל זיין די טעג מערער ווי ס'ווערט געברענגט אין פוסקים ווערט געברענגט ידוע אבער פת פלטר פת עכו"ם פת עכו"ם זאל מען נישט עסן אין די טעג וואס איז דאס פת עכו"ם פת עכו"ם דאס איז א זאך וואס חזל האבן עס מתיר געווען ס'איז גזירה שאין רוב הציבור יכולין לעמוד בו און פאר דערווייל האט מען עס מתיר געווען אין רוב הציבור יכולין לעמוד בו האט עס מתיר געווען אבער אין הלכה שטייט די טעג געב אכטונג פארוואס שטייט אין פוסקים

דער ערבי נחל ברענגט אין פרשת ויחי עפעס א אינטערעסאנטע זאך אויף די פת עכו"ם, ער זאגט איך פארשטיי נישט, ווי אלע ברענגען, איך פארשטיי, אויב ס'איז מותר, איז פארוואס, מען רעדט דאך נישט דווקא פת עכו"ם, פת עכו"ם, היינט איז נישטא קיין פת עכו"ם, היינט איז אלע אנדערע עניינים, ארום און ארום, יא, אלע אנדערע עניינים, דברים המותרים, בין אדם למקום, בין אדם לחבירו, דברים המותרים, בין אדם לחבירו זיי נישט גערעכט, היינט אין בין אדם למקום, יעדער זאך. זאגט דער ערבי נחל פארשטיי נישט וואס איז די פשט ממה נפשך פת עכו"ם איז מותר איז וואס א גאנץ יאר איז וואס איז די טעג און אז ס'אסור איז וואס א גאנץ יאר יא וואס זאגט ער וואס פארשטייסטו נישט זאגט ער פשוט חולין מ"ב איז געפאסקנט אין שלחן ערוך אין יורה דעה אז אז א נקב כל שהוא ביי א בהמה נקב כל שהוא אין גאנצן גוף איז נישט טרייף ווי איז טרייף אין מח, אין מח א נקב כל שהוא איז טרייף, פארוואס? ווייל דארטן איז א דבר שהנשמה תלויה בו, אין מח דבר שהנשמה תלויה בו, איז דארטן א נקב כל שהוא טרייף. זאגט ער, די אלע זאכן, די פת עכו"ם וכיוצא בו, ס'איז א נקב כל שהוא, א גאנץ יאר, בסדר. ס'איז נישט טרייף. אבער די טעג איז ימים שהנשמה תלויה בו, פארשטייט דאס איז מח טעג, ס'זענט ימים שהנשמה תלויה בו, ובמילא גיב אכטונג פאר א נקב כל שהוא אויכעט אין די טעג. אין די טעג א נקב כל שהוא אויכעט. א נקב כל און ממילא איז נישט דו שפילסט עפעס אין די טעג ס'איז נישט קיין שפיל נאר די טעג איז די מח און ממילא גיב אכטונג דערהויבן דערהויבן און פרייליך איז דערהויבן נאך צוזאם פרייליך ווי די בעסטע שמחה פאר מענטשן ווען ער דערהויבן דער לבוש אין תר"ג זאגט א מוראדיגע ווארט ער זאגט דארטן פארוואס פת עכו"ם וואס איז דאס פת עכו"ם זאגט ער אז דערפאר די חומרא מער פון אלע מער פון אלע חומרות זאגט ער כדי להעלות על לבבינו שאנו מובדלים מהם בקדושה וטהרה מ'האט געזאגט איך שריי היינט אויס איך בין נישט קיין גוי מ'מיינט נישט די פת די פת עכו"ם מ'האט געמיינט צו זאגן אז אין די טעג שרייט מען אויס להעלות על לבבינו שאנו מובדלים מהם בקדושה וטהרה און ממילא פארשטיי אליין אז נישט נאר פת עכו"ם נאר כלי עכו"ם אויכעט ארום און ארום די כלי משחיתים, אלע אלע אלע פוסטע מעשיות, שריי אויס איך בין היינט א איד, און היינט אנדערע טעג, אנדערע טעג היינט, היינט טעג ווי מען דערציילט אז די הייליגע רבי רבי ישכר דוב בעלזער שבת שובה, שבת שובה איז ער געזעצן מען האט אויסגעשטעלט אז זיין בענקל איז געווען, זאל זיין ביי די טיר, האט אנגעהויבן די תורה, לאמיר זיך, לאמיר זיך זעצן קע, מיטן בעלזער תנועה, לאמיר זיך זעצן כעני בפתח, כעני ב, און געבן א ברעך מיט א געוויין, שפעטער האט ער נאכגעזאגט א רשי מיטן בעלזער תנועה, וואס איינער פון די פוסקים, ליגט נישט ווי, איינער פון די פוסקים, ער ברענגט ער איז געווען דארטן אין יענעם שבת, ער איז געווען דעם רב אדער רבין, ס'קען אים נישט ארויסגיין פון קאפ, ער זאגט טייכן טרערן האט ער דארטן געגאסן ווען ער האט עס געזאגט. וואר אווער די רב משאר בישיבה האט מער האט מער נישט ווי נאכגעזאגט א לשון רשי ער זאגט אזוי ביי די הפטורה די וואך שובה ישראל גייט מען זאגן אני כברוש רענן אינמיטן שטייט אני כברוש רענן איז רשי הקדוש זאגט וואס איז עס טייטש אני כברוש רענן די אייבישטער זאגט אויף זיך איך בין פונקט ווי ברוש רענן וואס איז דאס טייטש זאגט רשי הקדוש די לשון אני זאגט די אייבישטער אני לו נכפף, איך בייג זיך אראפ צו דעם מענטשן, להיות אוחז ידו בי, ער זאל מיך קענען אנהאלטן מיט זיין האנט, דאס איז לשון רש י, אני לו נכפף, איך בייג זיך אראפ צו דעם מענטשן, להיות אוחז ידו בי, ער זאל מיר געבן די האנט, איך זאל אים האלטן די האנט, כברוש רענן, פונקט ווי די עצי ברוש זייער טבע איז אז זיי בייגן אראפ די צווייגן ביז צו דער ערד, כברוש רענן הנכפף לארץ, שאדם אוחז בענפיו, פונקט ווי די ברוש רענן וואס בייגט אראפ די צווייגן ביז צו דער ערד, אזוי זאגט דער אייבישטער אני לו נכפף, איך בייג זיך אראפ צו די מענטשן, להיות אוחז ידו בי, ער זאל מיר געבן א האנט, כברוש רענן הנכפף לארץ, שאדם אוחז בענפיו וואס דער מענטש האלט מיט די צווייגן, ער האלט עס אן אזוי מיט די צווייגן, זאגט דער אייבישטער איך בייג זיך אויך אראפ פונקט ווי ברוש רענן, ער זאל מיר אויך טון א האנט, ער זאל מיר.

און בעט זיך בײַ אים, כאַפּ זיך אָן אין מיר. האָט ער דאָרטן טײַכן טרערן, װאָס ער האָט דאָרטן אױסגעגאָסן, װען ער האָט עס געזאָגט. דער אײבערשטער בעט זיך בײַ יעדן ייִדן, אני לו נכפּף להיות אוחז ידו בי, זײַ גיב מיר אַ האַנט, כברוש רענן הנכפּף לארץ. שאדם אוחז בענפיו און דער מענטש האלט די צווייגן, זאגט אני כברוש רענן און דער רש"י הקדוש זאגט, פונקט ווי די עצי ברוש בייגן אראפ די צווייגן ביז צו דר'ערד, אזוי זאגט דער אייבערשטער בייגט זיך אראפ אין די טעג צו יעדן אידן ביז צו דר'ערד, און בעט זיך ביי אים, כאפ זיך אן אין מיר. אני כברוש רענן. יעדן אידן ביז צו זיין דר'ערד, יעדע מענטש ביז צו זיין דר'ערד, רבינו חננאל זאגט אין יומא פ ו, די גמרא זאגט דארט אין יומא פ ו גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, זאגט דער רבינו חננאל א מורא'דיגע לשון, ער זאגט וואס טייטש עד כסא הכבוד, זאגט ער אפילו הגיע חטאתו עד כסא הכבוד, אפילו די זכר חטאים אפוויזנדיג וואס האט געבאבערט די אייבישטער אפ אינעם כסא הכבוד האט ער דארטן השם ישמרינו, אפילו אזא איינער בעט זיך דער אייבישטער אויך כברוש רענן. יעדן איינעם, יעדן איינעם, די לשון הרמב ם אין הלכות תשובה פרק ז' הלכה ו', זאגט דער רמב ם די לשון, התשובה מקרבת את הרחוקים, זאגט דער רמב ם אמש נעכטן, הערט א לשון הרמב ם, אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד, זאגט א לשון הרמב ם, וואס ס'מאכט איין הרהור תשובה? אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד וואס איז געווארן אין איין מינוט פון א מענטש ס'איז געווען א איד אין ירושלים ער איז געווען מיט די גדולי נקיי הדעת שבירושלים האט געהייסן ר' נחום יאסער דער ר' נחום איז געווען א פוסק אין יאס ער איז געווען אין די גדולי ירושלים ס'זענען געזעצן אמאל צוויי אינגעלייט אין באיאנער בית מדרש און זיי האבן גערעדט אויף דעם רמב ם זיי האבן נישט געקענט פארשטיין איך רעד דא, איר האט פארשטאנען דעם לשון הרמב ם דא? ס'איז דאך א פחד, ער איז נעכטן געווען מרוחק ותועבה שנאוי משוקץ מרוחק ותועבה, ווייסט א לשון אייבישטער אפהיטן, אין א מינוט ווערט ער אהוב ונחמד קרוב וידיד, די אינגעלייט האבן געזאגט אז זיי פארשטייען נישט דעם רמב ם, האט זיך געשפארט אויפן רמב ם ווי וויאזוי פארשטייט מען דעם רמב ם, ר' נחום יאסער האט עס געהערט, דער ר' נחום יאסער. האט געהאט א זון וואס איז נעבעך אראפגעגאנגען מטה מטה מטה האט פורק געווען אינגאנצן עול תורה ומצוות, און זיי זאגן א אינטערעסאנטע זאך אז ר' נחום האט פון דעם זון קיינמאל נישט גערעדט, מען האט געוויסט אז ס'איז דא דארטן א צער גדול באהאלטן ביי אים פון דעם קינד וואס ער האט פורק געווען אינגאנצן עול תורה ומצוות, אינגאנצן אינגאנצן. מטה מטה די אייבישטער זאל היטן און ער האט פון דעם קיינמאל נישט גערעדט ווען די אינגעלייט האבן זיך געשפארט און האבן נישט געקענט פארשטיין לשון הרמב ם אין א מינוט איז ער געווארן מרוחק ותועבה געווארן נחמד וידיד האט זיך רבי נחום אויפגעהויבן צו זיי און זיי געגעבן א קלאפ מיטן פינגער אזוי מיט אזא צער דער זון! דער זון! אויף זיין זון! האבן זיך גלייך געכאפט אויף וואס ער רעדט ווייל ס'איז געווען א בן יחיד דאס ער איז געווען א בן יחיד דאן האט ער דער זון! דער זון, ווען ער זאָל דאָ קומען הײַנט, האָט ער געשריגן, און קלאַפּן בײַ די טיר, און שרײַען צו מיר, טאַטעלע, איך וויל צוריקקומען! איך וויל ווערן אַ ייִד! איך וויל ווערן אַ ייִד! איך וויל צוריקקומען! אוי, וואָלט איך אים אַרומגענומען! איך וואָלט אים געקישט! איך וואָלט אים אַרומגענומען! ער וויל צוריקקומען! איך וואָלט פֿאַרגעסן מיין גאַנצע שנאה! אוי, ער וויל צוריק! ער וויל ווערן אַ ייִד! דאָס איז דער פּשט אין דעם רמבּם. דער טאטע ווארט, אפילו ער איז מרוחק ותועבה, ער וויל צוריקקומען, ער וויל צוריקקומען, אה! וואלט דאך געווארן ביי מיר פלוצלינג די גרעסטע שמחה, וואלט אים גע, וויפיל וואלט איך געווען פרייליך, כ'וואלט אים גלייך ארום גענומען, כ'וואלט אים, ער וואלט געווען מיין קריינדל וואלט ער געווארן יעצט, ער וויל צוריקקומען, דאס איז פשט אין דעם רמב ם, היום אהוב ונחמד קרוב וידיד, יעדער איינער, אין יעדן מצב, ווי מען טוט אן תשובה, ווי גרויס און הויעך מען ווערט, דא א ספר ליקוטי מהריל פון א תלמיד פון רבי אלימלך.

ער מוז האבן א אנדערע צייט ווייל ער איז געווארן אסאך העכער. מיט טייטש כבראש ראנא און די אייבערשטער בעט זיך כאפ זיך אן אין מיר. קום טו תשובה. קום טו תשובה היינט אנדערע טעג היינט העכערע טעג טו תשובה האב שכל. היינט איז אן אנדערע וועלט. ער קען נישט אריינגיין צופיש ביים ווי זאגט דער אמרי אמת. די אמרי אמת זאגט אז שטייט ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת יום הקדוש ליינט מען. וואס טייטש? זאגט די אמרי אמת אזוי דער כהן גדול איז א צדיק גמור. דא אין קדשי קדשים גייט נישט אריין קיינער, א צדיק גמור קען דא נישט אריינגיין. יום הקדוש קומסטו מיט די אלע פעקלעך פון די עבירות פון א גאנץ יאר וואס אידן טוען תשובה, מיט הרהורי תשובה, מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיק גמור יכול לעמוד, נאר יום הקדוש קענסטו אריינגיין. א גאנץ יאר קען נישט אריינגיין די כהן גדול דארטן, צדיקים גמורים אינו יכול קען נישט אריינגיין דארטן. א יום הקדוש קומסטו דאך מיט כוחות של בעלי תשובה, וואס אלע אידן טוען תשובה, אוודאי, יעצט גיי אריין.

זאגט דארט דער חתם סופר א דבר חידוש ער זאגט א מענטש איז געווארן חייב סקילה ביי בית דין סייווי קומט צו בית דין ס'איז דא עדים ס'דא התראה דרישות וחקירות אלעס אבער די מענטש זאגט געוואלד כ'האב תשובה געטון אבער כ'האב תשובה געטון ס'אמת עדים אבער כ'האב תשובה געטון זאגט דער חתם סופר א בית דין זאגן אים ווען דו וואלסט תשובה געטון וואלט מסבב הסיבות מסבב געווען אז די עדים זאלן נישט קענען קומען און אפילו ווען זיי וואלטן דא ביידע געקומען, וואלט געווען עפעס א פראבלעם ביי די דרישות וחקירות, און וואלט געווען עפעס א קושיא ביי די דרישות וחקירות, זאלסט נישט זיין חייב מיתה. אויב אלץ האט געקלאפט, עדים, התראה, דרישות וחקירות אלץ געקלאפט, איז א סימן דו האסט נישט תשובה געטון. דאס איז טייטש אפילו ביי מיתות בית דין, איז על אחת כמה וכמה אין די טעג, א מענטש איז מהרהר בתשובה, וואס דאס איז מעורר דארט, מהפך אלץ לחיים טובים ולשלום, מ'איז מהפך, מ'דרייט איבער אלצדינג לחיים טובים ולשלום מיט א הרהור תשובה. מיט א הרהור תשובה. פתחו לי פתח כחודו של מחט א הרהור תשובה זאגט רב צדוק אפילו פון איין מינוט דא איז געווען א גאון וצדיק וואס די עולם האט אים געקענט ער איז אוועק פאר צוויי יאר צוריק רבי שריה דבליצקי רבי שריה רבי שריה דבליצקי אינטערעסאנטע זאך איינער האט מיר דא געברענגט אז מען האט געטראפן עפעס א כתב יד ביי אים

שפעטער זאגט ער דארף ער אריין גיין ער זוכט דעם בור ווי די מקווה איז ער שרייבט אין כתב יד זיינע והיה חושך שם יותר ממצרים גששתי בקירות איך האב אנגעהויבן צו טאפן די ווענט איך ווייס נישט ווי מען גייט דא א עלטערע איד האט געציטערט און ער טאפט ער ווייסט נישט און ער טאפט ער שרייבט דארטן אז פליצלינג האט ער געטראפן זיינע פיס אין וואסער ברוך השם איך בין א שפרינג אריין געכאפט א טבילה און ארויס געגאנגען ברוך השם א טבילה שוין ער זאגט ער גייט ארויס

דבר זה לימדני מוסר השכל, אזוי האט ער געשריבן, אז ס'זעהט אויס אמאל א מענטשן ער איז א חושך כפול ומכופל, זעהט אים אויס אזוי חושך אין רוחניות, אזוי חושך ביז ביז ס'קומט א גוטע זמן ער פילט רוח אלוקים מתהלך בגן, ער האט דאך געהערט ווי איינער גייט דארטן, האט ער געשריגן איך זעה נישט ווי ארויסצוגיין, זאגט ער ווען ס'קומט ערשט רוח אלוקים מתהלך בגן גיב א געשריי!

דו זאלסט נאר א געשריי געבן, עס קומט אזעלכע טעג וואס א ניקב רוי שרייען אן, דער רבונו של עולם בייגט זיך אראפ צו יעדן אידן, גיב א געשריי, אן אמת'ע געשריי גיב, א טיפן געשריי, וועסט זיך מאכן לעכטיג ברוח ובגשם אויף א גאנץ יאר. פארשטייט זיך, ער לייגט עס דארטן אראפ אסאך מער ווי איך האב עס געזאגט, ער לייגט עס דארטן אראפ מיט אלע דאס, האט ער געזאגט, די דבר זה לימדני, האט ער געזאגט, א מענטש זעט א חושך כפליים, ער פילט זיך חושך, אין רוחניות איז חושך, דו וועסט געבן א געשריי וועסטו פילן פליצלינג ווי א ווי א ווי ווי ווי מען גיט דיר א האנט און וועסט זעהן וואס געווען אפאר סענטימעטער לעבן לע לעכטיגקייט וואס איז נישט געווען אזא חושך ווי דו האסט זיך איינגערעדט עיקר זיי זיך נישט מייאש און שטארק זיך אזוי זאגט דער דער חוות דעת דער נתיבות חוות דעת ברענגט אין זיין ספר אמת ליעקב הערט א לשון וואס זאגט אמר רב חמא בר רב חנינא זאגט די גמרא יומא פ"ו גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם

תאוות רעות דער אייבישטער זאל אפהיטן. דער אייבישטער זאל אפהיטן, א שווערע טבע. ס'איז דא איינער, זאגט דער רמב"ם, וואס ווערט געבוירן מיט א שווערע טבע, לא עלינו אויף כעס. ער ווערט צוקאכט יעדע זאך, צוקאכט אים און ער צו. זאגט ער, די גמרא זאגט צו, דאס ברענגט דער חוות דעת. אז די גמרא זאגט צו, זאלסטו וויסן, טאמער דו קומסט לידי חטא און ביסט זיך מתגבר אויף דעם, זאגט דער אייבישטער גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם איך בין מרפא דיין טבע.

ביסטו טאקע מביא רפואה. גייט דא אריין מיט זיינע וכמה שטייט דא אבער שובה ישראל עד ה' אלוקיך אין די טעג גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם ווען דער רבונו של עולם בעט זיך ביי דיר כברוש רענן רעד זיך נישט איין ביסט אין א חושך גיב צו אים א געשריי דו וועסט זעהן און גיב א טוה צו די זאך אוי וועסטו פילן א רפואה דו וועסט זעהן א רפואה דו וועסט זעהן אויף א גאנץ יאר דעם רפואה. שובה ישראל עד ה' אלוקיך, זאגט דער רבי ר' שמעלקע ניקלשבורגער, ער זאגט ס'דא אמאל א מענטש שלעפט א רענצל, איך קען נישט, איך קען נישט עס שלעפן, איך קען נישט, וואס טוט א קלוגער מענטש? איינער וואס איז א טיפש זאגט איך קען נישט, איך קען נישט, א קלוגער מענטש זאגט, זאג נאר ביז צו דעם פראדזשעקטאר קען איך עס נעמען? לאמיר נעמען ביז צום פראדזשעקטאר, און אנקומען צום פראדזשעקטאר מ'זאגט מיר יא ס'איז א איך קען איך שלעפן ווייטער, א נישט, מען דארטן ווארטן. כאפ! זאגט ער שובה ישראל עד, כאפ אויף דרײַ וואכן קענסטו? אויף פערציג טעג קענסטו? די קליינע קבלה קענסטו? כאפ זיך א עד! האב שטענדיג שכל! הוי ערום ביראה! כאפ א עד! לעדי עד ימלוך מלך עליון! כאפ אפאר עד'עלעך! אפאר פראדזשעקטארלעך! לעדי עד! שטענדיג צו לעבן מיט עד'עלעך! ער זאגט נישט לעדי עד ימלוך. על כל פנים, מען פארשטייט, ימלוך מלך עליון זיין ביי דיר אויף לעדי עד שטענדיג א גאנצע.

איך ווייס אחטא, איך ווייס אז איך וועל זיך נישט קענען האלטן, אבער יעצט ואשוב וויל איך תשובה טון. אין מספיקין ס'איז נישט קיין ספק, ס'איז נישט קיין ספק אז בידו לעשות תשובה, אז דער מענטש וועט נאך עפעס ארויסקומען, ווייל ער האט שכל ווי צו גיין קעגן דעם יצר. איך ווייס אחטא, אבער יעצט, יעצט וויל איך אויף יעצט תשובה. דער רבונו של עולם ווארט פון דיר פאר עד וואס דו קענסט יא, אזוי שטייט אין פסיקתא. אין שובה ישראל פרק ט' זאגט ער אזוי, שטייט דא שובה ישראל הערט די לשון חז"ל, שובה ישראל עד ה' אלוקיך זאגט די פסיקתא, לבן מלך, דאס הייסט א משל לבן מלך, שהיה רחוק מאביו מהלך מאה יום, א וועג פון הונדערט טעג, אמרו לו אוהביו חזור אצל אביך גיי צוריק צו דיין טאטן, וואס איז מיט דיר? אמר להם איני יכול, איך קען נישט גיין הונדערט טעג א וועג. כ'קען נישט! שלח לו אביו ואמר לו, הלוך מה שאתה יכול לפי כוחך, גיי וויפיל טו וויפיל דו קענסט יא, ואני בא אצלך בשאר הדרך, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל שובו אלי ואשובה אליכם, טו פריער וויפיל דו קענסט יא, בי כב אדה לך, כב אהדה לך, שובו איז די שובו אלי ואשובה אליכם. דער לשון הרמב ם דארט וואס מ'האט פריער דערמאנט, אהוב ונחמד קרוב וידיד, דער רמב ם דארט אין הלכה ד' זאגט דארט דער רמב ם, ער איז אז דער וואס איז מהרהר, טוט תשובה היינט, אזוי זאגט דער רמב ם, אהוב ונחמד הוא לפני הבורא, לשון הרמב ם, מ'דארף זיך מסמך זיין די לשונות, פונקט ווי אין רמב ם אין אלע הלכות טוען ונטען און אלע הלכות שבש"ס. דא האט פריער מען געשמועסט ווי אהוב ונחמד קרוב וידיד, יא מיט א הרהור תשובה. דא זאגט דער רמב ם, אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם, איר הערט ווערטער? דער מענטש טוט אן תשובה ער איז כאילו עס איז גארנישט געווען כאילו לא חטא מעולם. זיי דא זיי זאגן אז דאס איז די טייטש, מען איר האט געזען די וואך די הפטורה, ביי די הפטורה שטייט די וואך אז דער באשעפער זאגט צו ושילמתי לכם את השנים אשר אכל הארבה, וואס די הארבה האט אויפגעגעסן, עס איז נישט געווען קיין תבואה, איך גיי ענק באצאלן אויף דעם, ווייל ענק טוען תשובה, גיי איך ענק באצאלן. וואס איז געווען? מען האט געזינדיגט, האבן זיי געקריגן א עונש, עס איז געקומען הארבה, עס איז נישט געווען קיין צו עסן. וואס קומט ער יעצט צו באצאלן?

נאר חזקו ונתחזקה מיט א פרייליכע תשובה, רבותי וואס איז דאס יום הקדוש? יום הקדוש יום שניתנו בו לוחות אחרונות, די גרעסטע שמחה, ניתנו בו לוחות אחרונות לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, יום הכיפורים די גמרא זאגט אין סוף תענית ניתנו בו לוחות אחרונות, וואו האט זיך עס אנגעהויבן? דער עולם געדענקט? שבעה עשר בתמוז האט מען אפגעזינדיגט די ערגסטע חטא, חטא העגל, נשתברו הלוחות, יא, וואס טוט איינער נשתברו הלוחות און וויינט א סתימת הגולל מאכט ער, ניין, מען האט אנגעהויבן צו תשובה טוהן און תשובה טוהן און תשובה טוהן, מען האט זוכה געווען צו דעם יום הקדוש, אפילו איינער וואס זעהט שוין נשתברו הלוחות, ניין, דו נעם זיך ווייטער, צו ווען עס קומט לוחות אחרונות, פון דעם געווארן א יום כיפור, מען מאכט נישט אין דעם נשתברו, פון נשתברו הלוחות מאכט נישט קיין סתימת הגולל, דו וועסט זיך מתחדש זיין, און פון דעם איז געווארן דער גרויסער יום כיפור, איר ווייסט וואס שטייט אין תנא דבי אליהו? זוטא סוף פרק ד', שטייט דארט אין תנא דבי אליהו אזוי, וויאזוי איז געווארן די יום הכיפורים? וויאזוי דאס געווארן? דאס איז דאך געווען שבעה עשר בתמוז, סוף פערציג טעג, איז דאך דער שטן געקומען און האט אנגעראטשקעט מיט'ן חטא העגל, דער לעצטע טאג, יא אין לעצטן טאג, איז אין די לעצטע פערציג טעג פון וואס משה רבינו איז ארויף פון ראש חודש אלול ביז יום כיפור, זאגט די תנא דבי אליהו אז אידן האבן געפאסט,

פארוואס האבן זיי געפאסט כדי שלא ישלוט בהם יצר הרע ווייל ער זאל נישט אנמאכן וואס ער האט דעמאלטס אנגעמאכט שבעה עשר בתמוז ער זאל נישט קענען שולט זיין אויף דעם גזרו תענית ולנו בתעניתם ולמחרת זאגט די תנא דבי אליהו השכימו ועלו לפני הר סיני אין דעם תענית ישראל היו בוכים לקראת משה והוא בוכה לקראתם אלס די געוויין איז געווען מ'זאל נישט נכשל ווערן נאכאמאל עד שעלתה בכייתם למרום באותה שעה נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא על ישראל וקיבל את תשובתם בישרה אותם רוח הקודש בשורות טובות ונחמות, ואמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בני! נשבע אני בשמי הגדול שלי ובכסא הכבוד שלי, שתהיה לכם בכיה זו לששון ולשמחה גדולה, ויהיה לכם יום זה יום סליחה וכפרה ומחילה לכם ולבניכם ולבני בניכם עד סוף כל הדורות איז דעמאלטס געווארן יום הכיפורים זאגט די תנא דבי אליהו. ווייל מען האט געוויינט מען זאל נישט נכשל ווערן, נאך וואס איז געווען אזא נשתברו הלוחות, נאך אלעם דינג האט מען געוויינט, און פון דעם איז געווארן די גרויסע יום כיפור. יא. נאך א זאך רבותי, וואס די טעג, אויף א גרויסן פארנעם אויך, דער רמבם ברענגט אין הלכות תשובה פרק ג' הלכה ד', ברענגט דער רמבם, נהגו כל בית ישראל, נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה וחסד ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכפירים יותר מכל השנה. דא געבט א לשון הרמבם אז היינט נהגו כל בית ישראל, די גרעסטע צדיק און די גרעסטע יעדער איינער, היינט ווי מ'רופט עס מ'זוכט מצוות היינט, יא, מ'זוכט היינט מצוות. נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה וחסד ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכפירים יותר מכל השנה מ'זוכט זכותים מ'זוכט מצוות צי ס'איז א צדקה צי א גוט ווארט פאר צווייטן צי א גוט כיבוד אב מ'זוכט צדקות מ'זוכט מצוות די לשון מ'זוכט מצוות האט איר געהערט ווען די מהרשא זאגט אין כתובות סמך ז אין די גמרא דערציילט דארטן אז מר עוקבא פלעגט יעדן ערב יום הכפירים ווארטן פאר עפעס א שכן וואס איז געווען דארט אן ארעמאן, יעדן ערב יום כיפור האט ער אים געשיקט וויפיל? פיר הונדערט זוזים, פיר הונדערט זוזים איז געווען דעמאלטס גאר גאר א גרויסע סכום, קוקט אריין דארט אין די גמרא די גאנצע, בקיצור ער האט אים געשיקט פיר הונדערט זוזים, די גמרא דערציילט דארט מורא'דיגע מעשות, טראכטונגען אויף מר עוקבא, אבער איך רעד יעצט איין נקודה, זאגט די מהרשא פארוואס איז דאס געווען ערב יום כיפור, זאגט די מהרשא די לשון, דקדק ליתן צדקה זו הגדולה, ערב יום כיפורים, שזכות זו יהא מכריע לטובה. מר עוקבא, דער אב בית דין, דער גרויסער תנא. שזכות זו יהא מכריע לטובה. מען זוכט מצוות היינט, נו. דקדק ליתן צדקה זו הגדולה ערב יום כיפורים, שזכות זו יהא מכריע לטובה. שפעטער זאגט ער אי נמי, ווייל בו ביום צריך העני יותר לסעודתו. אין דעם טאג דארף ער מער אויף צו עסן סעודה ערב יום הקדוש. דא רבינו אפרים פון די ראשונים רבינו אפרים ער זאגט עס שטייט צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת רבינו אפרים רבינו אפרים זאגט צדק צדק תרדוף מאך אסאך צדקה פארוואס למען תחיה זאל זוכה זיין לגמר חתימה טובה לחיים ווען די צדקה זאגט ער וירשת איז אותיות ו' תשרי ווייל ס'דא פיר טעג אין תשרי וואס מ'קען נישט

בקרוב צו די חושים לחיים. פון ווען רעדט מען? וירשת ו' תשרי, זעקס טעג פון תשרי, ווייל פון דעם איז דא פיר טעג וואס מען קען נישט. און בתוך הצדקה, א נקודה, וואס די ענף יוסף ברענגט דאס אין מסכת יומא פ א, א דבר פלא, דארטן, און עס ווערט דארטן אין עין יעקב אין דף, אין דף פ א אין יומא, איז דער ענף יוסף דארטן ברענגט דאס בשם שפת אמת הקדמון. ס'איז דא א שפת אמת הקדמון, הערט א לשון פון א קדמון. איך מיין פארליינען דעם לשון דארף מען קיין ווארט נישט צולייגן. ולי נראה זאגט ער, כי לענין כפרת העוון איז יותר תלוי ביום ט' מיום עשירי. תשיעי איז מער, כפרת העוון מיום עשירי, פארוואס?

וכמו שאמר רבי אלעזר בן עזריה לבעל שם נודל מחבירו אין יום הכפירים מכפר עד שרצה את חברו ומטעם זה זאגט ער נתן הקדוש ברוך הוא מצוה זו לאכול ולשתות ביום זה שיהיה לאדם לב אחד ושמח כי קודם שיהיה רוחו לאדם פארן עסן יש לו בייז לבבות כאוס יש לו לב רגוז ער איז זייער אנגעצויגן

האט ער מיר געזאגט הער זיך איין, ער זאגט אז ער איז געזעצן דא עשרת ימי תשובה ביי דעם שיעור פאר יום הקדוש, און מען האט זיך דעמאלטס צערעדט גאר אסאך אויף דעם סוגיא, אויף בין אדם לחבירו וועגן מוחל זיין, האט ער מיר געזאגט אזוי, די אינגערמאן, מען רעדט וועגן גאר א חשובע אינגערמאן, גאר גאר א חשובע אינגערמאן, און איך האב נישט געוויסט אפילו, האט מען דעמאלטס מיר געזאגט אז ס'איז די ערשטע קינד זיינע.

און ממילא איז געווארן דארטן צווישן זיי קריגערייען, ווי ס'האט מיר געזאגט אז ביז היינט רעדן זיי נישט, ס'איז אריבער חדר, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כולל, און זיי רעדן נישט, ביידע, און ס'איז געווארן צופליקט, איך כאפ וואס דא טוט זיך, ס'האט געצויגן יארן, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כולל, האט ער מיר געזאגט אזוי, ער האט נישט געהאט קיין קינדער לאנגע יארן, און, און, און די אנדערע, דער צווייטער, דער משנה למלך,

גייט אריבער דער בחור, דער משנה למלך גייט אריבער, זיי רעדן שוין נישט לאנגע יארן, האט אים געגעבן א כאפ דא ביי דעם, ביי דעם, ביי דעם רעקל, און האט אים געגעבן א פיר אריבער, דא קייגן איבער דא א פאסאזש, ער האט אים געגעבן דארטן א נעם אריין, און האט אים געזאגט, גיב א קוק, איך ווארט אויף א ישועה אויב דו ווארטסט אויף א ישועה, אפשר מאכט מען שוין א סדר, זיי האבן זיך צעוויינט, און זיי האבן זיך איבערגעבעטן, רבותי שביעות האט ער געמאכט א ברית, אין שביעות, צען חדשים נאכדעם האט ער געמאכט א ברית, און עס האט ער מיר געזאגט אזוי עס איז אים געבוירן געווארן די קינד דא אין מעיני הישועה דא אין שפיטאל און זיי טוען דאך אן דא אויפן האנט אזא קייטל די בעל שמחה ווערט דאך דא אנגעטון צו קענען אריין גיין אין שפיטאל ער זאגט מיר האט געדארפט געוואלט מאכן א ברכה הטוב והמטיב נאך אזויפיל יארן מאכן א ברכה די ערשטע מאל הטוב והמטיב נולד לו בן זכר ער גייט ארויס תחת כיפת השמים ער גייט מאכן א ברכה הטוב והמטיב ווער גייט אריבער דער בחור

און נישט דארפן ווארטן אויף אזעלכע גרויסע מעשות צו זיי דארפן ווערן אזעלכע ניסים. בכל אופן, טעג ווי מען שמועסט מען זוכט זכותים, ער האט דערציילט הרב אונגאר, איך זאג הרב אונגאר האט עס דערציילט ווייל אזוי איז געווען די נוסח זיין, ווייל אין די מעשה, די מעשה איז א באקאנטע מעשה, איז ער האט עס דערציילט אזא מורא'דיגע נוסח, ער זאגט אזוי, אז דער הייליגער חתם סופר האט אמאל גערופן די טאכטער נאך סעודה המפסקת ערב יום הקדוש,

באותה השנה כבר שקעה חמה, און דער חתם סופר פלעגט אריינגיין כל נדרי פרי, און דעמאלטס איז געווען די שקיעה, די גבאי האט געווארט אונטן, און די גבאי ווייזט אים אזוי פארן חתם סופר אויפן הימל אז עס איז געווארן שפעט, כל נדרי, עס איז שפעט, עס איז טונקל, האט ער אים געזאגט, שפעט ווארט ביי ניט, שפעט איז נישט, ווייל אויבן גרייט מען נישט צו דעם בימה ביז איך קום נישט אריין צו כל נדרי. איר פארשטייט וואס דא טוט זיך? דער הייליגער חתם סופר האט געוואוסט אז אויבן שטרייט גרייט מען ניט מען שטרייט נישט אויס דעם בימה ביז איך קום נישט אריין צו כל נדרי, אבער פון איין זייט זאגט ער פאר זיין טאכטער איך דארף א זכות איך קען נישט איך וויל זאל ווערן געענדיגט יעצט די שידוך ער דארף א זכות ער דארף א זכות, מר עוקבא זוכט א זכות און דא דרייט מען זיך ארום מסודר מסודר. דער אייבערשטער זאל זיין טאקע מסדר אייער געשעענישן אויף א פארגעס יאר, אבער זעט די הייליגע חתם סופר, ער זוכט א זכות, ער ווייסט די בימה אויבן איז נישט מסודר, מען שטרייט נישט אויס די בימה ביז ער קומט נישט אריין צו כל נדרי, אבער דא זוכט ער א זכות, ער זוכט א זכות פאר כל נדרי. מר עוקבא, דקדק, זאגט די מהרשא, דקדק ליתן צדקה זו הגדולה ערב יום כיפור, שזכות זו יהא מכריע לטובה. דאס איז די פשט אין דעם רמב"ם, נהגו כל בית ישראל, די גרעסטע צדיק אויך היינט, נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ומעשים טובים וחסד ומעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים יותר מכל השנה, מען זוכט זיך אפ מיט דאס איז די פשט יא. איר פארשטייט דאך די מצוות, איר ווייסט ר' שלום קעזווילער, ר' שלומקע זוויהלער איז געווען.

רבותי, מען דארף נישט זוכן קיין זכותים אינדרויסן, אין שטוב מאכן סדר, בארואיגן די כעס, זאל זיין סדר, רואיג, אוי אוי, דאס דארף מען ספעציעל, עס איז פון די גרעסטע מעשים טובים די ערשטע זאך, אלץ מעשים טובים, ווי די צלח ברענגט אין א דרוש פון שבת שובה, א פחד אין דרוש כ"ד, אות י"ב, הערטס א לשון פון צלח, זאגט ער והנה מעשה שטן ביום הקדוש ערב יום כיפור,

און עפעס איינער אה מיר רופט עס אזא פגע רופט מען עס מיר איז געווען ביים אלטן בויאנער ר' מרדכי שלמה ערב יום הקדוש נאכמיטאג און ער האט דארט גענומען צו פגע'ן דארט און דער גבאי האט געוואלט מאכן סדר דארט א ביסל האט האט דער בויאנער אים געזאגט די לשון הרמב"ן תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם און בכל עת און לכל אדם לכל אדם הייסט גרעסטע פגע און בכל עת הייסט ערב יום הקדוש נאכמיטאג און דער אייבישטער רחמן איז און קיינעם נישט אויספריוון איז ער נישט מיט דער נישט געפריווט געווארן אבער ווי שטייט רב חצקל קוזמיר אז איינער גייט צו כל נדרי און איינער וויל דיר אויסגיסן זיין הארץ זיין צער אין הארץ הער אים אויס פארוואס וואס דאך יעצט דער גרעסטער זמן תשובה איז ואהבת לרעך כמוך הער אים אויס זיין צער וישמע ריזן אויסהערן יענעמ'ס צער פארשטייט זיך כל ערום יעשה בדעת יעצט נישט קיין צייט פון מיט שכל מיט שכל יעדע זאך מיט שכל מיט שכל אבער וויסן דעם ענין ווי וואס מיינט דא די עיקר ארויסקומען וואס די ספר זאגט די מעשה שטן פון קאר איבער מוימל דער כעס אויף איר דבש שטיסן אויסגעהיטן ווערן אזוי ווי די שפת אמת רופט עס פאר א מורא'דיגן לשון א מורא'דיגע לשון, ער זאגט די לוחות הראשונות האט דאך דער שטן אונטערגעווארפן די לעצטע מינוט, יא? איז שרייבט ער א מורא'דיגע לשון, ובוודאי גם באחרונות עמד השטן בכל כוחו, ווי געווען האט דעמאלטס געמאכט שבעה עשר בתמוז אין לעצטן טאג, איז ובוודאי בלוחות אחרונות עמד השטן בכל כוחו אויך דעמאלטס, ווען? ערב יום כיפור, ערב יום כיפור איז געווען, משה רבינו האט געהאלטן פתחי תמוז, יא? שבעה עשר בתמוז, איך זאג שבעה עשר בתמוז, שבעה עשר בתמוז, אבער ער זאגט אזוי, בוודאי גם באחרונות עמד השטן בכל כוחו בערב יום כיפור לעכב אותו מלאכתו, נאר אבותינו גברו עליו, און ועיקר בעל תשובה באותו מקום באותו הזמן, ולפי שעמדו על נפשם, ווייל דעמאלט זכו לתשובה שלימה וזכו לקבל לוחות אחרונות. יעצט הערט זשע וואס ער זאגט א פחד, ער זאגט ולכן איתא, שהשטן מתגבר בערב יום כיפור, לפי שהיטב חרה לו אשר נצחו אותו ביום הזה. ס'האט אים שטארק פארדראסן, מ'האט אים מנצח געווען, איז ערב יום כיפור, ממילא לאז דיך נישט פון אים, לאז דיך נישט, ווער נישט בכעס, ווער נישט אלצדינג, ווער נישט נזהרו, פרייליך מיט א פנים מאירות, שטייט דאך בכלל, און שוין שפעטער שמועסן אז ערב יום הקדוש דארף מען דאך זיין בשמחה. דער רבינו יונה זאגט די גאנצע ענין פון ערב יום הקדוש כי יגדל וישגה שכר השמחה על המצוות, שכר השמחה און ווייל יום הקדוש איז א פארכטיגע טאג, די שמחה מאכן ערב יום הקדוש אן קיין כעס נאר בשמחה. און דעמאלטס גייט מען אריין צום פייערדיגן טאג, כי גדול יום ה' ונורא מאוד, און מי יכילנו, זה יום הכיפורים זאגן חזל. כי גדול יום השם ונורא מאוד ומי יכילנו. יא, דער נביא זאגט, ווער קען פארשטעלן, ווער קען שאצן, מי יכילנו. ווער קען שאצן כי גדול יום זה יום הכיפורים. וואס ס'ווערט פון יעדן פלייש און ביין וואס ס'ווערט פון אונז אין יום הקדוש. הערט א לשון פון הייליגן חתם סופר. וועט איר וויסן וואס ווערט פון דעם פלייש און ביין פון די איד און וואס ווערט פון דעם אין יום הקדוש. ער זאגט אזוי. די גמרא זאגט אין יומא פ ב, די גמרא באקאנטע הלכה אז א אישה מעוברת אויב זי האט געשמעקט א ריח מאכל איז דאך א סכנה א סכנה אויפן עובר און ווייל ס'איז א סכנה אויפן עובר איז טאמער אינמיטן יאר זי פילט א ריח מאכל צי א ריח בשר הקודש צי להבדיל א ריח פון א דבר אחר ריח בשר חזיר יעדע ריח איז שנעל געבט מען עס צו עסן שנעל געבט מען צו עסן פיקוח נפש אז ס'איז פיקוח נפש, שנעל גיט מען צו עסן, א סכנה אויפן עובר. אבער יום הקדוש איז דא הלכה, מען דארף עפעס אנדערש. וואס? מען דארף אריינשרייען אין אויער, ס'היינט יום כיפור! אזוי דארף מען אריינשרייען אין אויער, ס'היינט יום כיפור! טאמער זי בארואיגט זיך, זיך בארואיגט, טאמער נישט גיט מען גלייך צו עסן. און די גמרא דערציילט צוויי מעשות, די גמרא דערציילט אין יומא פ בית, ההיא עוברה דארחא, א אישה מעוברת זי האט, האט געפילט א ריח מאכל, אזל קמיה דרבי, געפרעגט רבי וואס צו טון, האט רבי געזאגט מען זאל אריינשרייען די אויערן ס'היינט יום כיפור. מען האט אריינגעשריגן און זי האט זיך בארואיגט, קרי עלי' האט מען אויף אים אויסגערופן וואסערע פסוק בטרם אצרך בבטן ידעתיך, ווייל ער האט זיך בארואיגט, און ווער איז דאס געווען דער עובר נפק מינה רבי יוחנן, דאס איז דער גרויסע הייליגע רבי יוחנן. שפעטער דערציילט די גמרא ההיא עוברה דארחא איז געווען א צווייטע אישה מעוברת זי האט געפילט א ריח מאכל און מען איז געקומען צו רב חנינא און רב חנינא האט געהייסן אריין שרייען אין די אויערן אז ס'היינט יום כיפור און זי האט זיך נישט בארואיגט ווער איז דאס געווען נעבעך שבתאי אוצר פירי נישט קיין גרויסע צדיק אויף אים האט מען אויסגערופן דעם פסוק זורו רשעים מרחם הערט וואס דער הייליגער חתם סופר זאגט ער זאגט פארוואס די הלכה די הלכה אז מען זאל אריינשרייען אין די אויערן אז ס'היינט יום כיפור דאס איז נאר יום כיפור ס'איז נישטא כזה הלכה בבשר הקודש אז מ'פילט בשר הקודש מ'טאר נישט עסן בשר הקודש איז נישטא קיין הלכה אריינשרייען אין די אויערן ס'איז בשר הקודש מ'טאר נישט עסן ניין אדער דבר אחר ריח דבר אחר האט געפילט נישט נישטא קיין הלכה אריינשרייען דאס איז בשר חזיר מ'טאר נישט עסן ניין מ'געט גלייך צו עסן איינמאל א יאר נאר יום כיפור איז די הלכה מ'דארף אריינשרייען אין די אויערן ס'איז יום הכיפורים און שפעטער עסן אויב זי בארואיגט זיך נישט פארוואס נאר יום כיפור איז די הלכה דער חתם סופר א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט אזוי, א עובר במעי אמו, די גמרא זאגט, מי יתנני כירחי קדם, דער מלאך לערנט דארט מיט אים כל התורה כולה, ער זאגט דער עובר, אילולי גוף אחר של אמו מקיף אותו, ס'איז דא א גוף אחר וואס איז דער מקיף, אבער ווען נישט דעם, דער עובר אליין זאגט דער חתם סופר איז גדול יותר ממלאכי השרת, לשון חתם סופר.

אבער יום כיפור וואס די גוף פון די מאמע ווערט אויך א מלאך, מוז ער עס הערן, און טאמער האט ער עס נישט געהערט איז טאקע נישט געווען קיין גוטע סימן, איז געווען דער עובר און האט טאקע נישט געטויגט, ווייל די גוף פון די מאמע ווערט אויך א מלאך. זאג דאך סתם סא, איר פארשטייט וואס ווערט פון יעדן פלייש און ביין, יעדע פלייש און ביין ס'ווערט א מלאך, א גאנץ יאר פארוואס שרייבט מען נישט אריין צו בשר הקודש, זאגט ער אפילו דער עובר במעי אמו איז גדול יותר ממלאכי השרת אבער ער קען נישט הערן, דא עפעס א חומה ארום. צו ער קען דאס נישט הערן, גוף פון חשבון יום הכפרתו, אבער אין יום הכיפורים זאגט ער, וואס יעדע פלייש און ביין ווערט א מלאך, יעדע גוף ווערט נזדכך, און ממילא איז ער, איז מוז ער עס הערן, און טאמער האט ער נישט געהערט, נו איז וויפיל, ווי פרייליך דארף א איד זיין, ער גייט ווערן א מלאך, איר ווייסט ווי גליקליך דארף זיין א איד, ומי יכילנו, ווער פארשטייט וואס הייסט עס א מלאך, ווי גליקליך דארף זיין א איד. מען זאגט דאך דער הייליגער רבי רבי ישכר דוב בעלזער פלעגט אזוי זאגן פארן פארן שהחיינו צובי געזאגט פון שינעווער רב דאכט זיך אז פארן שהחיינו ליל יום כיפור צו ווי אזוי מאכט מען שהחיינו איז דאך א פארכטיגע טאג פאר כי גדול יום השם ונורא מאוד ווי מאכט מען שהחיינו זאגט ער ווייל מ'ווערט דאך יעצט ריין ריין איז שהחיינו מזל טוב געבוירן געווארן א אינגעלע נישט אין שפיטאל געבוירן אין בית מדרש מען ווערט ריין מען ווערט מצוחצח מען ווערט מזוכך ס'איז נישט קיין ווערטלעך רבותי ווער ס'גלייבט נישט אין דעם איז אפיקורס מען ווערט ריין ווערט ריין, ווי די קאצקער רבי געזאגט אז ווען א מענטש זאל גלייבן, ער זאל וויסן ווי ריין ער ווערט יום הקדוש וואלט ער זיך אכטונג געגעבן אויף יום הקדוש מכל משמר זיך נישט פארפאטשקען, ער ווערט ריין כפשוטו, און נישט נאר ריין, ווי דערהויבן ער ווערט, דער הייליגער חתם סופר זאגט אין דרשות אין חלק ב' עמוד שין סמך ט', שרייבט ער תענית יום הכיפורים. תענית, אינו! ער האט א לשון חתם סופר, אינו לענות נפש לצער ישראל חס ושלום. די תענית יום כיפור נישט צו מצער זיין, נאר וואס איז די תענית? זאגט ער ווייל יעדער איד זאגט ער ווערט אין דעם טאג, פונקט ווי משה רבינו אויפן בארג פערציג טעג לחם לא אכל ומים לא שתה, ער ווערט דבוק אין זיו השכינה, ער ווערט דבוק אין זיו השכינה, איך גיי פארליינען דעם לשון, תענית ביום הכפירים, איינוי לענות נפש של צער ישראל חס ושלום.

לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנעלים לרגליו, די גמרא זאגט מען זאל פארקויפן אפילו די דאך און קויפן שיך, שיך איז די וויכטיגסטע זאך, ווילסט פארקויפן די דירה קויפן שיך, וואס איז שיך אזוי וויכטיג? אזוי וויכטיג פארקויפן די דירה קויפן שיך? יא, ווייסט פארוואס? ווייל דער רבונו של עולם האט דאך געשאלטן די אדמה, ארורה האדמה, איז האב שכל, טרעט נישט אויף קללה, ריר נישט אן קללה, פארקויף אפילו די דאך און קויף שיך. זאגט ער ווי האט מען געהייסן פארקערט מען זאל גיין בארוועס בארוועסיג אן קיין שיך ווי אין מקום המקדש די לעצטע משנה אין ברכות לא יכנס להר הבית במנעלו מען טאר נישט אריינגיין מיט די שיך פארוואס ווייל מקום המקדש איז דאך מקור הברכה איז פארקערט זאגט מען טו אויס די שיך טרעט אויפן ברכה טרעט אויפן ברכה זאגט דער חתם זאגט דער בני יששכר יום הכיפורים ווערט יעדער איד נתעלה פאר א מלאך און ער ווערט אזוי דערהויבן אז ווי ער טרעט ווערט של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש איז דארט מקור הברכה טרעט זיי שואב די ברכה איר פארשטייט פון יעדע פלייש און ביין יעדער איינער ווערט א מלאך און יעדער איינער ווי ער שטייט של נעליך מעל רגליך יעדער איד ווערט דא מזוכך אויפן גרעסטן פארנעם? יעדע מענטש ווערט דא מזוכך אויפן גרעסטן פארנעם. פונקט ווי משה רבינו אין הימל, לא אכל ולא שתה ווערט דער גוף ווערט א מלאך. א פחד פון א לשון די באר מים חיים ברענגט, איך זאג אייך, בל תתיר עיון, עס איז א פחד דאס ארויסצוזאגן. אבער דאס איז די מציאות וואס אין צאל מענטשן וואס איך דארף זיין, וואס עס ווערט פון אונז יום הכיפורים. ער לערנט עס אין פרשת נשא, ס'איז א מדרש אין שיר השירים.

אמר רבי יוחנן, שאל רבי שמעון בר יוחאי את רבי אלעזר בר רבי יוסי, האט רבי שמעון בר יוחאי געטראפן רבי אלעזר בר יוסי האט אים געפרעגט, אמר לו, אפשר ששמעת מאביך מאי בעטרה שעטרה לו אמו, וואס גייט דא פאר, אמו, כלל ישראל איז אמו, בעטרה שעטרה לו אמו, וואס גייט דא פאר, קען זיין אפשר האסט געהערט פון דיין טאטן, וואס איז דער פשט בעטרה שעטרה לו אמו, להבות אש פייער וואס דא שטייט. וואס האט ער געענטפערט פאר רב ש רב שמעון בר יוחאי האט אים געפרעגט וואס שטייט דא וואס איז די פשט בעטרה שעטרה לו אמו זה יום הכיפורים אמר לו האט ער אים געזאגט יא מיין טאטע האט געזאגט אזוי משל למלך שהיתה לו בת יחידה ער האט געהאט א בת יחידה והיה מחבבה יותר מדי האט אים מורא'דיג מחבב געווען מורא'דיג ליב געהאט והיה קורא אותה בתי גערופן די גאנצע צייט בתי בתי, האט איר ליב געהאט, ולא זז מחבובו, האט זיך נישט בארואיגט פון די חביבות עד שקראה אחותי, וואס הייסט בתי איז קלענער פון מיר, שפעטער גערופן אחותי גלייך מיט מיר, אחותי הייסט גלייך מיט מיר, לא זז מחבובו האט זיך נאכנישט בארואיגט עד שקרא אותה אמי, אמי הייסט העכער פון מיר. העכער פון מיר, כך היה מחבב יותר מדי הקדוש ברוך הוא לישראל, זאגט דער מדרש, דער רבונו של עולם האט אזוי ליב געהאט כלל ישראל וקרא בתי הדא הוא דכתיב שמעי בת וראי, ס'איז בתי, בת, אבער לא זז מחבבן.

אמו דו ביסט די עטרה שעטרה לו אמו, זאגט די באר מים חיים א פחד ער זאגט ס'איז דא אמאל א טאטע נעמט א קינד און ער שאקלט האט אים ליב ער האלט אים צוזאמען מיטן גובה פון ראש א ער האט זיך מ'צאצקעט זיך מיט אים ס'איז דא אמאל פון גרויס חביבות הייבט ער אים אויף העכערן קאפ ער צאצקעט זיך ס'איז דא אמאל זאגט ער פון גרויס חביבות ער הייבט אים אויף העכערן קאפ אויפן קאפ עטרה שעטרה לו אמו דאס מאכט די אייבישטער מיט דעם אידן אין יום הכיפורים. כביכול כביכול העכער וואס מ'קען נישט ארויסזאגן פון דעם מויל, ער נעמט אונז און מאכט פון אונז א עטרה לראשו, און ער שרייט אונז אימו, אונז זעמער אימו, אונז זעמער די עטרה לראשו וואס דו קענסט מאכן אין דעם טאג, וואס ווערט פון א מענטשן אין דעם טאג, בעטרה שעטרה לו אימו זה יום הכיפורים, וואס פון אונז ווערט אין דעם טאג,

וואס איז וואס איז דער ענין? איז די פשוט'ע פשט שטייט אין פוסקים אדער ווי עס שטייט ווייל אין דעם טאג וויל מען וואס נאר זאגן ממקומו הוא יפן ברחמיו לעמו מען דארף רחמים אין דעם טאג דאס איז די פשוט'ע פשט ממקומו הוא יפן ברחמיו דער מטה משה ברענגט דארטן א טעם א אנדערע טעם ער שרייבט א מורא'דיגע לשון דער מטה משה זאגט ווייל אין דעם טאג איז כביכול די כסא הכבוד מתעלה על ידי תהילות ישראל פון תהילות ישראל ער האט א לשון וואס ער שרייבט אי כבודו עולה ונגבה, פון די תהילות ישראל איז ער עולה ונגבה ומתרומם למקום גבוה כל כך, מתהילותיהם פון תהילות ישראל ווערט ער אזוי דערהויבן, אז שאין ביד מלאכי השרת להגיע ולהשיג קדושת המקום א איד די קען נישט זאגן ממקומך מלכנו תופיע, ווייל זיי ווייסן נישט ווי דאס איז, זיי שרייען אגאנצע צייט איה מקום כבודו, זיי שרייען עס אגאנצע טאג, דערפאר זאגט מען ממקומו. ועל כבודו הלשון מתמוש היא כבודו עולה ונקבע מסרומה למקום גבוה כל כך מתהילותיהם עד שאין ביד מלאך השרת להגיע אל הארצי קדושת המקום ההיא יעדע מענטש אויפן גרעסטן פארנעם נו ווי זאגט רב צדוק רב צדוק זאגט א א א א א משייט ברוך שם כבוד מלכות אלוהים ועוד פארט מען איז א מלאך איז א מלאך פשוט כפשוטו איז א מלאך זאגט רב צדוק איך ווייס נישט וואס הייסט א מלאך

אזוי ווערט די מענטש ריין, אויסגערייניגט, אויפן גרעסטן פארנעם. ווי די באר היטב ברענגט אין תרי"ט, סעיף קטן ד', זאגט ער מנהג פשוט, להתעטף בטלית מבעוד יום, אלע בכל תפוצות ישראל אלע טוען דאך אן די טליתים, ומברכים עליו, מען מאכט א ברכה להתעטף בציצית, זאגט די באר היטב, וכך כתב האריז"ל, ואם נתעטף בלילה, אויב ס'איז שוין געווארן שפעט ביינאכט, אין לברך עליו, נישט מאכן קיין ברכה. אן קיין ברכה, ער שרייבט אויף ועיין ספר הכוונות, איך ווייס נישט, איך בין ליידער ווייט פון די כוונות, איך ווייס נישט וואס דאס הייסט, אבער אין קיצור רמחל ברענגט ער א מורא'דיגע ווארט, אין קיצור הכוונות פון רמחל, אין סדר יום הכיפורים, דו ווייסט פארוואס מ'מאכט נישט קיין ברכה, ווייל ווי ס'ווערט דער זמן, ווי ס'ווערט די שקיעה, איז גלייך דער רבוש"ע פורס א טלית, זאגט ער על כל כלל, כל מי שבשם ישראל איש ישראל יכונה, יעדע טלית יעצט איז שוין. שוין ווי ווי מען זאגט ביי א טלית שאולה עס האט נישט קיין טעם אויף קיין ברכה און פארן אין דעם לשון כי בשעת שקיעת החמה של יום הקדוש פורס קודשא בריך הוא טלית על כלל על כל כלל ישראל רבוש"ע בחסדו ובחסדו מחביא אותנו בצל ידו תחת כנפי השכינה ער נעמט אונז אריין אונטער זיין טלית ומכיוון, דאס איז זיין הגדרה, זאגט דער רמחל, ומכיוון שהדבר הזה נעשה מעצמו לכן אין מברכין עליו, ווי קענסטו יעצט מיט דיין טלית מאכן א ברכה, יעצט איז מען אלע, מען איז שוין אלע אונטערן טלית יעצט. וועסטו פרעגן וואס אינדערפרי? אזוי דער נקיות און די צחצוח אויפן גרעסטן פארנעם.

אז נאר איינמאל צו השם ואל יבוא כי אם ביום הכפירים, וואס הייסט בכל עת? די כלי יקר א מורא'דיגע ווארט, ואומר אני, אזוי שרייבט די כלי יקר, ואומר אני, כי ביום הכפירים נמשלו כל ישראל ביום ההוא למלאכי השרת, יעדע מענטש איז דעמאלטס א מלאך, שהם למעלה מן הזמן ואין הזמן שולט בהם. די ביסט יעצט נישט אין די גדר פון עת, על כן יאמר דומה יום קדוש זה, כי לי אינו מכלל הוא אייז והזמן, די ביסט יעצט א מלאך ביסט למעלה מן הזמן, און די זמן איז נישט שולט אין זיי, דומה יום קדוש זה כי לי אינו מכלל הוא אייז והזמן, כי כל ימות השנה איז מכלל העת, בכלל העת, דהיינו הזמן, חוץ מיום זה, דער טאג איז נישט בכלל, על כן. אינו בכלל העת של כל ימות השנה, יום כיפור איז נישט בכלל העת של כל ימות השנה, אלא הוא עומד בעצמו נבדל מכל ימות השנה, עס איז נבדל פון א גאנץ יאר, די תורה זאגט ואל יבוא בכל עת רמז שלא יבוא כלל בשום יום שהוא בכלל העת, זאגט די כלי יקר, יעדן טאג וואס איז בכלל העת, דא גייט מען נישט אריין, עת גייט מען נישט אריין, דער טאג איז נישט בכלל העת בכלל, עס איז בכלל נישט קיין עת, דאס איז יעדער א מלאך, א מלאך איז עפעס אנדערש. בכל עת הייסט נישט אלעמאל, אין יעדן צייט, בכל עת ווער ס'גייט אריין אין דעם כלל פון עת, דאס איז א גאנץ יאר, א גאנץ יאר גייט אריין אין כלל פון עת, איז דא מען דארף נישט אריינגיין. כי אם ביום שאינו בכלל העת, והוא ביום מחילה וסליחה, שישראל נמשלו בו למלאכי השרת, שאינם נופלים תחת העת, ואינו בכלל ימות השנה. יעדער איינער אויפן גרעסטן פארנעם.

ס'איז למעלה מן הזמן והשכל, על כן מנהג אנשי מעשה, שלא להזכיר שמו כל כך בפשיטות בדיבורים, נישט דערמאנען יום הכיפורים סתם, רק כשמזכירים איזה מענינו לאיזה צורך קוראים עס סתם יום הקדוש, ודי בזה למשכיל האט אליין פארשטיין וואס דער טאג איז. וואסערע א שמחה ס'איז פאר א איד ווען ער גייט אריין אין אזא הייליגע טאג, און אזוי גייט מען אריין, ס'קומט פאר כל נדרי, וואס מען ווייסט דאך אין יעדע אידישע הויז ווי ס'רייניגט זיך מיט די גרויסע די ספאנדזש הגדולה מיט אסאך טרערלעך פון אידישע קינדער וואס שטייט אין בעל שם הקדוש שטייט בעל שם הקדוש שטייט א וואס איז די געוויין וואס שטייט אין אלע אידישע הייזער ווי די בעל שם הקדוש ווייל די גמרא זאגט דאך השטן אין גימטריא שין סמך ד' דרײַ הונדערט פֿיר און זעכציק וויפיל טעג איז דא שין סמך ה'

בשמך יגילון כל היום ראשי תיבות בכיה יא, מיט א שמחה. ווי איז דא א גרעסערע שמחה ווי א מענטש גיסט זיך אויס צום מקור, צום הייליגן באשעפער. ווי איז דא א גרעסערע שמחה. נאר פארשטייט זיך נאר מיט א שמחה ווייל די קאברינער זאגט אז דער לינקער ער פריווט אויך דא די לעצטע מינוט אריין צו פריקן אביסל מרה שחורה פארן הייליגן טאג. ממילא וויינען יא, אבער אן קיין אבער אן קיין מרה שחורה און אן קיין עצבות נאר מיט א שמחה. איר פארשטייט? בשמך יגילון כל היום. ווייל דעמאלטס איז דאך זמנים. ר' פנחס'ל קאריצער שטייט, א וואס איז די געוויין אין די שעה הזו? שטייט אין אמרי פנחס אז ר' פנחס'ל קאריצער האט געזאגט ווייל ווייל ווייל דעמאלטס קומט אראפ די גאנצע פמליא של מעלה דא און זיי קענען דא נישט חונה זיין, זיי קענען נישט חונה זיין פאר עלמא דשיקרא אויף דעם געוויין מען וויינט זיך אויס דא אויף דעם האבן זיי אויף דעם קענען זיי חונה זיין אוי דארטן האבן זיי א חניה דארטן האבן זיי דעמאלטס מ'גיט א מאך אויף אלע טויערן, אלע שערי רחמים שטייט דאך אין זוהר הקדוש, דעמאלטס מאכן זיך אויף אלע שערי רחמים, די פוסקים ברענגען אז דערפאר זאל מען, זאל מען דעמאלטס בענטשן די קינדער מיט אלסדינג ווייל אלע שערי רחמים עפענען זיך דעמאלטס, דעמאלטס פאר כל נדרי מ'גיט א מאך אויף די טויערן, מ'גיט א מאך אויף דעם ארון קודש, שטייט דאך דעמאלטס נדרנא לא נדרי שבועתנא לא שבועות, דעמאלטס שטייט אין זוהר, קען מען צורייסן א גזר דין שיש עמו שבועה רבותי. א גזר דין שיש עמו שבועה, אלעס אלעס קען מען האבן צופליקן און צורייסן, אוי וויפיל טרערן א מענטש קען זיך דעמאלטס חוסך זיין, וויפיל טרערן דעמאלטס קען ער זיך חוסך זיין, דערפאר גיט מען זיך דעמאלטס א פאק אן מיטן אייבערשטן, אלע טויערן זענען דעמאלטס אפן אויפן גרעסטן פארנעם, אויפן גרעסטן פארנעם דעמאלטס אפן, אלע טויערן אפן און ווי די סאטמארער האט געזאגט אבער די ערשטע טויער איז די הארץ, מאך אויף די הארץ, דעמאלטס מאך אויף דעם הארץ.

וועט איינער געבן די טיר, האט ער מיט אפן טאנצן דארטן ארום דעם טיש, אמר רב עקיבא, אמר, דאס איז יעצט, ווייל ביי נעילה איז שוין די גרעסטע צחצוח דעמאלטס, אוי, דעמאלטס איז ביי נעילה שטייט שוין, נעילה שטייט אין רמחל, אז דעמאלטס, אזוי שרייבט דער רמחל דעמאלטס, דעמאלטס קען א איד צוקומען, אזוי שרייבט ער כאדם הראשון קודם החטא. כאדם הראשון קודם החטא. איר ווייסט וואס ער האט געזאגט? איך ווייס נישט וואס ער האט געזאגט. אדם הראשון קודם החטא. אדם הראשון קודם החטא. דאס איז וואס א איד קען דעמאלט צוקומען. אבער מ'שמועס באלעבאטיש גערעדט. יא, איך ווייס שוין זייט ס'איז נאך א יאר, אבער באלעבאטיש גערעדט. ווייסט דאך דא יעדער איינער.

צו חטא אדם הראשון. אז דו קומסט אן דעמאלטס אין מצב פארן חטא אדם הראשון קענסטו אלץ אלץ אויסטריקענען און דעמאלטס קענסטו דעמאלטס אוי וואס עס ווערט דעמאלטס. דערפאר שטייט אין פוסקים אז דעמאלטס זאל מען נאר וויינען נאר אך נאר וויינען. מען מאכט אויף די ארון קודש מען פארמאכט אים נישט פאר פאר נעילה. דעמאלטס שטייט ר' נפתלי ראפשיצער נעילה איז אותיות נעל קה דער אויבערשטער גיבט זיך א שליס צו מיט כלל ישראל דעמאלטס נעל קה דעמאלטס איז אויפן גרעסטן פארנעם וואס איז נאר שייך איז רבותי, אונז האלט מיר, האלט מיר נאך נישט ביי נעילה, אונז האמיר דא אנגעהויבן יעצט פון כל נדרי, האט ער, שרייבט דארטן דער חתם סופר, כ'האב דא געמיינט צוצוקומען, אז ס'איז דאך די מקווה ישראל השם, דאס איז דאך יום כיפור, יא? יום כיפור איז מקווה ישראל השם, מקווה ישראל השם, מה מקווה מטהר טמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, זאגט דער חתם סופר, ס'איז ידוע אז די אלע טמאים דארפן פארן מקווה וואס דארף ער? אז דו האסט מי חטאת, אפר פרה דאס איז ביי די תוספות יום הכיפורים ווען דער רבונו של עולם דעמאלט שפריצט די מי חטאת, וזרקתי עליכם מים טהורים, פארוויינט דעמאלטס דער מענטש, ער וויינט זיך אויס פאר כל נדרי, און דעמאלטס, דעמאלטס, דעמאלטס איז די שווענק, דעמאלטס שפריצט די אייבערשטער מי חטאת, און גלייך נאכדעם א מקווה, גלייך נאכדעם גייט מען אריין אין די מקווה אין דעם הייליגן יום הכיפורים, גלייך נאכדעם גייט מען אריין אין דעם גרויסן הייליגן יום הכיפורים פון דעם, פון דעם, מיט דעם געוויין, פון דעם געוויין. ס'כדאי נאר רבותי מען זיצט יעצט ווייל די ילקוט הגרשוני ברענגט אז די רמב ם זאגט אין מקוואות פרק א' זאגט די רמב ם הקופץ למקווה הרי זה מגונה וואס טייטש? נישט אריינטאנצן פלוצלינג אין א מקווה גיין ממדרגה למדרגה הקופץ למקווה הרי זה מגונה ממילא אונז האבן מיר אויך נישט פלוצלינג אריינטאנצן אין די מקווה וועגן דעם זיצן מיר יעצט אבער זיך גרייטן אראפגיין ממדרגה למדרגה אראפגיין אין מקווה פארשטייט אבער דער חתם סופר זאגט אז דער אז דער אז דער דער די טרערן דעמאלטס ווי זי דארף זו את מי חטאת די דעמאלטס רייניקט מען זיך ביי תוספת יום הכיפורים און פון דארטן אריין אין מקווה דעמאלטס ווען מען שווענקט זיך ווי זאגט דער ישמח משה שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו זאגט דער ישמח משה שלח לחמך על פני המים לאז דעמאלטס אפאר ווארעמע טרערן ווייל כי ברוב הימים וואס דו דארפסט גרויס אסאך טעג וויינען אינמיטן יאר תמצאנו דעמאלטס וועסטו אדער זיין אפאר מינוט כי ברוב הימים וואס מען דארף אסאך טעג אינמיטן יאר תמצאנו דעמאלטס וועסטו עס מאכן אין מינוטן שלח לחמך על פני המים אין פוסקים שטייט שוין מען זאל וויינען אז מען קען נישט וויינען איז א קול בכי רבותי דעמאלטס איז עס א ציטער מען מאכט דעמאלטס ארויף אלע שערי רחמים דעמאלטס איז שפכי כמים ליבך נוכח פני השם ווען זי האט געזאגט וואס איז כמים די הארץ כמים וואס איז שפכי כמים ליבך די הארץ כמים וואס הייסט עס איינער נעמט ארויס וואסער פון א טייך איז ער אים תולש פון מחובר, ער איז אים תולש פון מחובר, ווען ער גיסט אים צוריק איז ער אים צוריק מחבר צום שורש, ריכטיג? דער מענטש ער קומט פון כסא כבוד, ער קומט פון כסא כבוד אין די הייליגסטע פלאץ, נו ער איז דאך נתלש געווארן פון דעם מחובר דא, ארום און ארום דא עפעס ערגעץ נתלש געווארן. אבער ס'קומט פאר כל נדרי, שפכי כמים ליבך נוכח פני השם, פאל אריין אין כביכול, גיב דיך א גיס אויס צוריק צום שורש, כמים ליבך, דעמאלטס גיי צוריק צום שורש, נו ווי איז דא א גרעסערע זאך ווען א מענטש דעמאלטס מיט אן אמונה שלימה, ער ווערט יעצט מצוחצח עיצומו של יום מכפר אויפן גרעסטן פארנעם, ווי איז דא א גרעסערע. די לשון אין חינוך מצוה קפ ה, ער זאגט ומתחילת בריאת העולם יעדו וקידשו לכך האט דער רבונו של עולם שוין מקדש געווען דעם טאג, זאגט ער ואחר שיעדו הקל ברוך הוא אותו היום לכפרה נתקדש היום וקיבל כח הזכות מאיתו יתעלה עד שהוא מסייע בכפרה, דער טאג האט דער רבונו של עולם אוועקגעלייגט אויף כפרה, עד כדי כך דער חכמת שלמה דער רבי שלמה קלוגער זאגט אין סימן תר ב, זאגט עפעס א שארפע לשון, ער זאגט מ'מאכט זיך נישט קיין חתונות עשרת ימי תשובה, פארוואס? אין נושאין נשים, שרייבט ער דארטן אינמיטן אזא שארפע לשון, ווייל א חתן ביום חופתו איז דאך מוחל על כל עוונותיו, וואס זוכסטו זיך עפעס א נייע יום כיפור יעצט? וואס זוכסטו יעצט א נייע יום כיפור? ובזה, אזוי שרייבט ער, בזה הוא כמרים יד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהבטיח כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, וואס גייסטו עפעס א נייע יום כיפור דא? איר פארשטייט וואס דא טוט זיך? דער אייבערשטער זאגט דאס איז מיין טאג וואס איך האב דיר יעצט אוועקגעשטעלט כפרת עוונות, דו מוזט נישט דא יעדער איינער דעמאלטס אבער מיטן אמונה מיטן אמונה מען ווערט ריין ווייל איך ווייס די חידושי הרי"ם האט געזאגט אז מען זאגט והוא רחום מוצאי יום כיפור וואס איז יעצט והוא רחום יכפר א גאנצן טאג געקלאפט על חטא יעצט והוא רחום וואס איז יעצט חידושי הרי"ם והוא רחום אז דו גלייבסט נישט גענוג ווי ריין דו ביסט געווארן אויף דעם סלח לנו אבינו כי חטאנו די ריינקייט, גלייבן וואס עס ווערט יעצט, ס'איז געווען וואס זיי האבן געפילט, געווען די אור החיים הקדוש שרייבט אין א בריוו, שרייבט ער פון דא פון ארץ ישראל האט ער געשריבן, ראיתי הארה גדולה בשעת כל נדרי, ער איז אריינגעקומען אין בית מדרש, אזוי שרייבט ער, הארה הייסט מיט א אלף, איך האב געזען א גרויסע לעכטיגקייט בשעת כל נדרי, וקנה לי גביר אחד מהמערב, האט מיר געקויפט הוצאת ספר תורה דכל נדרי, הוצאת ספר תורה, ובשעה שפתחתי ההיכל, ממש היה בעיני כפתיחת שערי גן עדן וכל כך הארה שהיה בבית הכנסת. שערי גן עדן. די אור החיים הקדוש האט געפילט, אונז דארף מען גלייבן אין דעם, וויסן וואס דא טוט זיך, וויסן וואס דא טוט זיך. און אזוי, מען גיבט זיך א גוטן וויין אויס, מען שפרייט אויס צום אייבערשטן, א. מיט דעם גייט מען אריין צו א כל נדרי, מבטל א גזר דין שיש עמו שבועה, דעמאלטס אלץ אויפן גרעסטן פארנעם. איר ווייסט רבותי, דער ניגון פון כל נדרי, די איינציגסטע זאך וואס כל תפוצות ישראל איז דער זעלבער ניגון, ס'איז נישט דא קיין פלאץ, כל תפוצות ישראל איז דער ניגון, ס'איז נישטא אזא זאך, נאר כל נדרי, כל תפוצות ישראל, וואס איז דער ניגון? דאס איז ידוע, דאס איז מקובל פון די אנוסים וואס מ'האט ארויס גענומען דעמאלטס להריגה, די האבן דעמאלטס ארויס געגעבן דעם ניגון, און דאס זינגט מען דעמאלטס לזכות אין די העכסטע מינוטן פון יאר, די הייליגסטע מינוטן, די העכסטע מינוטן זינגט מען דעם ניגון, מ'האט ארויס גענומען להריגה על קידוש השם. פארשטייט זיך, עס גייט אלץ מיט ניגונים, עס גייט אלץ מיט ניגונים, מיט ניגונים, עס גייט מיט א שמחה, מיט ניגונים. ווי האט ער געזאגט, דער ס'געווען, ס'געווען ביי רבי ישכר דוב בעלזער, איז געווען רבי מרדכי פלץ, און מען פירט אים, ער איז געווען גאר אדיקטער פסיכאלאג, און ער איז געווען די בעל שחרית דארט, ער איז אמאל געגאנגען צום דאווענען, ער איז געווען די בעל שחרית, און ער איז געגאנגען שחרית יום כיפור צום דאווענען, און ער האט געהערט עפעס א קול בכי תמרורים פון עפעס א הויז, בקיצור ער איז אריינגעגאנגען, עס האט געווען עפעס א אידענע וואס האט געדארפט רחמים, געדארפט א חולה מסוכן וואס האט געדארפט וויכטיג עצים להסקה, און איז געלאפן שנעל ברענגען עצים, געלאפן ברענגען שנעל עצים, געברענגט, האט שנעל אנגעצינדן, אנגעצינדן פיקח נפש.

און זאגט אזוי בדרך מליצה, פארשטיי נישט ר' מרדכי פעלץ, הייבסט אן המלך, האסט שוין געזאגט הודו, ווי ביסטו ביזי, הייבסט אן המלך, וואס טוטסטו דא? ווי האט ער געזאגט אי מלכא אנא, המלך עשית הדחה, ווי ביסטו געווען ביי הודו? ווי הייבסט אן פלוצלינג המלך? נאר וואס? נאר פשוט, שטייט דער בעלזער רב, כבודה של מלכות, שטייט דער בעלזער רב, שטייט מיט א עולם דא, מען מוז אנהייבן המלך, יא?

און פארשטייט זיך איז מיט אזא גרויסן שמחה, ווי אזוי קלאפט עס צוזאמען א ניגון מיט א שמחה אה? לבושי מרדכי א שווער פון מהריץ דושינסקי, א שווער פון מהריץ דושינסקי, ער ברענגט מען זאגט ער, כי מלך כל הארץ אלקים זמרו אלקים זמרו, כי מלך כל הארץ אלקים זמרו משכיל, איך פארשטיי נישט, אלקים איז דין, זמרו זינג, זינג האב מורא און זינג, וויאזוי ארבעט דאס? ס'א פחד ווי מען זינגט כי מלך כל הארץ אלקים זמרו, וויאזוי אלקים איז מידת הדין, ווי אזוי זמרו, זאגט ער משכיל מיט אביסל שכל וועסטו אלץ פארשטיין, יא, מיט שכל וועסטו וויסן זיי פרייליך, די גרעסטע שמחה ביי מענטשן, ער איז יעצט מיטן אייבערשטן, ער קען יעצט אלץ, ער קען יעצט אלץ מבטל זיין, ער קען זיך יעצט מאכן א זיס יאר, די גרעסטע שמחה, משכיל מיט אביסל שכל וועסטו אלץ קענען. די לשון פון רבי ר' בונם אין בריוו אין סוף ספר קול שמחה שטייט דארט אין דער בריוו אז די טעג איז א שמחה ודאגה מסותרת בפחד יזכה השם להיות שניהם גם יחד אלץ צוזאמען אבער פארשטייט זיך דאס גייט מיט א גרויסע שמחה אין תנא דבי אליהו פרק א' שטייט עס אויף א לאנגע לשון וואסערא שמחה עס טוט זיך אויבן אין הימל ימים יוצרו ולא אחד בהם זאגט דער תנא דבי אליהו זה יום הכפירים לישראל דאס איז די טאג פונעם אייבערשטן לפי שהיה, דאס איז לשון תנא דבי אליהו, לפי שהיתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא, שנתנו באהבה רבה לישראל, מושלים משל למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שהיו עבדיו ובני ביתו מוציאין את הזבלים, מ'נעמט ארויס די מיסט, און משליכין אותם כנגד בית המלך, וכשהמלך יוצא ורואה את הזבלים, איז שמח שמחה גדולה, לכך נדמה יום הכפירים שנתנו הקדוש ברוך הוא באהבה רבה ובשמחה,

אה! גרויסע שמחה אויבן. זאגט דער רבי ר' בונם וואס איז וואס איז די שמחה אז די מלך גייט ארויס אינדרויסן ער זעהט די זבלים אינדרויסן איז ער פרייליך ווייל די זבלים איז אינדרויסן אה! זאגט דער רבי ר' בונם דו פארשטייסט נישט וואס די זבלים מיינט די זבלים איז נישט סתם זבלים עס איז געווען א בן מלך זאגט ער ער האט זיך געראנגלט פון יסורים מיט די מאגן ער האט געהאט יסורים נוראים אין די מאגן בייטאג איז געווען צעקות ביינאכט זיך געדראפעט אויף די ווענט און די מלך האט נישט געקענט שלאפן ער איז געווען צורודערט ביז מען האט געמאכט אפאראציע ארויסגענומען די תולעים די תולעים איז געווען אינדרויסן, דער מלך געזען תולעים, אוי זאגט ער, די תולעים האבן געפייניגט טאג און נאכט, מען האט זיך געדראפעט אויף גלאטע ווענט פון יסורים, ברוך השם ס'איז אינדרויסן, איי איי איי, זאגט ער די תולעים, מיינט די עוונות, דער באשעפער זאגט, די תולעים, די עוונות, דאס האט געמאכט די מחיצה של ברזל, נעבעך וועגן דעם האט זיך מיין קינד אזוי געמוטשעט א גאנץ יאר, אה, דאס איז אינדרויסן, יעצט גייט קומען א זיס יאר, דאס איז די שמחה גדולה, אז די תולעים זענען אינדרויסן. און אזוי גייט דער שוואונג ווייטער און ווייטער ביז ס'קומט צו נעילה. נעילה רבותי, וואס דארף מען מסביר זיין נעילה? נעילה, גארנישט, וואס דו זעסט א גאנץ יאר דאס איז נעילה, נו. די אלע, קיינער ווערט נישט קיין חתן אינמיטן יאר, קיינער ווערט נישט געבוירן אינמיטן יאר, קיינער ווערט נישט קיין גביר אינמיטן יאר, איך רעד נאר גוטע זאכן. יא, די אלע זאכן איז נעילה. און אלע אנדערע זאכן זאל נאר אויף אלע אראבער זאל זיין. און דאס האבן מיר אונז יעצט אין אין די הענט ביי אונז, דאס איז יעצט ביי נעילה, פארליינען נאר א לשון פון רוקח, זאל וויסן דא דרייט מען זיך און ווייסט וואס דא טוט זיך, רוקח פון ראשוני ראשונים. ער שרייבט אין סימן רי"ז הלכות יום הכיפורים איר הערט וואס דער רוקח שרייבט. וואס וואס איז דאס נעילה? וואס? די לעת ערב חותם הקדוש ברוך הוא. ועומדים כל צבא מרום שטייען אויבן, ועומדים כל צבא מרום, אלה מימינים ואלה משמאילים, ואז כל הנשמות עומדות לפני הכסא להליץ, אלע נשמות שטייען דארטן להליץ, ועומדים שני מלאכים על גלגל ירח, זה. כנפיו מסוף העולם ועד סופו וזה כנפיו כמלוא העולם די צוויי מלאכים, זה כנפיו מסוף העולם ועד סופו זה כנפיו כמלוא העולם, אחד סופר וחותם למיתה ואחד לחיים, והקדוש ברוך הוא חותם אמת, ועד עת החיתום ביז די מינוט יוכל היחיד לשוב ומשבר ליבו בתשובה שלימה ומתקבל, די מינוט קענסט אלץ צודרייען. ביז די מינוט דעמאלטס נאר על קא דעמאלטס רבונו של עולם איז ווען די מענטש גיט זיך אוואוואוואו וויפיל צער ועגמת נפש קען מען דעמאלטס מבטל זיין און די אייבערשטער וויל אונז זיכער מבטל זיין ווען די מענטש אין דער נעילה דרך אגב מען שמועסט די תרומת הדשן ברענגט אין רייש עין ח' אסאך מאל די נעילה ציט זיך ס'דא אסאך מאל און ס'גיט זיך א צי אביסל אין נאכט אריין זאגט ער אז אויבן דער בימה איז אינה מסתלקת ביז דער מענטש ענדיגט נישט נעילה, אז ס'ענדיגט צוועלף ביינאכט איז ביז צוועלף ביינאכט, ביז ווען דער מענטש ענדיגט נישט נעילה איז די לשון אין תרומת הדשן אזוי, במוצאי יום הכיפורים אין הדין והבימה מסתלקים עד שישלימו ישראל סדריהם. ואף על גב דכבר פנה היום של שמות יום כיפור אין בתוספות יום הכיפורים איז דאך אינו אלא עשה אלא חביבים ישראל לפני המקום דהקדוש ברוך הוא מנהיג בית דין של מעלה אחר סדריהם נאכדעם איז א תקיעה גדולה מען רופט אויס יום טוב רבותי לאמיר נאר זעהן דא צוויי מצוות היום וואס ס'איז דא צוויי מצוות היום לאמיר נאר שמועסן אין קיצור נמרץ איז דא איין מצוות היום א מצוות עשה דאורייתא וואס דאס הייסט מצוות ווידי דער ווידי איז אזוי דער הייליגער רבי ר' מיילעך ברענגט אין ליקוטי שושנה פארליינען די לשון ומלמד אותנו הכתוב וויאזוי דארף מען זיך מתוודה זיין להתוודות בדרך הזה, שאנחנו בטוחים בחמלתו יתברך שמו, שירחם עלינו וימחול לנו על חטאותינו. איך בין בטוח ער גייט מיר יעצט מוחל זיין מיט דעם אופן, ולא בעצבות שמפרש את חטאיו ומעורר דינים על עצמו, חלילה, כי אם בבטחון גדול, אז וואס? אז ער גייט מוחל זיין. כי אם בבטחון גדול, כמאמר הכתוב ומודה ועוזב ירוחם. אזוי שרייבט דער רבי ר' מיילעך. ס'הייסט מיט א בטחון גדול, איך בין זיך יעצט מתוודה, איך קלאפ און ער איז מיר מוחל. אבער מען קלאפט, יא? איך ווייס די ספר החיים א ברידער פון מהרל, שרייבט פארוואס קלאפט מען מיט די האנט אויפן הארץ ביי וידוי? ס'איז דאורייתא רבותי, זאג דער מצוה, זאגט ער, להכות באגרוף רשע. זאגט די מהרל, דו האסט אנגעמאכט די גאנצע גראטשקע, דערפאר קלאפט מען להכות און אויפן, יא, מען קלאפט דא. נו, איך געדענק, יעצט רב נפתלי ראפשיץ האט יענעם געזאגט, וואס קלאפסטו, דער בעל הבית איז נישט אינדערהיים. פארשטייט, זיי זעהן, זעהן זיי זיי זיין ארום און ארום. די ישמח משה, ברענגט שמעתי מפי מגידי אמת, הערט, אז איידער דער מענטש זאגט וידוי יום כיפור, און ער שטייט מיטן טלית און מיטן קיטל, זאל ער זיך פריערט א מינוט מתבונן זיין, אזוי שרייבט די ישמח משה האט עס געהערט מפי מגידי אמת, ער זאל זיך דעמאלטס מתבונן זיין, אז ער וועט נאך שטיין אמאל מיטן קיטל, דאס איז די תכריכן, מיטן טלית איבערגעדעקט, ווייל אין חוץ לארץ באגראבט מען דאך מיט א טלית. ער וועט נאך שטיין מיט א קיטל און תכריכן מיט די טלית איבערגעדעקט און ער וועט שרייען חטאתי עוויתי פשעתי און דעמאלטס וועט עס נישט העלפן, און יעצט העלפט עס יא, יעצט זאל ער אנהייבן וידוי, אזוי ברענגט ער שמעתי מפי מגידי אמת, שמעתי מפי מגידי אמת אז פאר ווען ער הייבט אן דעם וידוי זאל ער זיך מצייר זיין אז ער וועט נאך שטיין אזוי מיטן קיטל דאס איז די תכריכן מיטן טלית איבערגעדעקט ווייל אין חוץ לארץ באגראבט מען מיטן טלית. און ער שרייט חטאתי עויתי פשעתי און דעמאלטס האט עס נישט געהעלפן און יעצט העלפט עס יא און יעדער לעולם נעמט ווידוי צו ווי די ויגד יעקב ברענגט אז די מצות ווידוי דאורייתא זאל זיין פונקט ווי איינער האט געכאפט א רוצח האט געכאפט איינעם אינמיטן א וואלד א שוידער דער וויל אים ארלעדיגן ער האט זיך געבעטן ביי אים האב רחמנות לאז מיר לעבן איך האב א שטוב מיט קינדער בשום פנים ואופן האט געוויסט ער לאזט נישט בשום פנים ואופן האט אים געבעטן נאר לאז אים זאגן ווידוי ווידוי יא און ער האט געזאגט ווידוי אזוי זאלסטו זאגן ווידוי אזוי זאלסטו זאגן ווידוי. רבותי, דאס האט בכלל נישט קיין סתירה מיט דעם וואס איך האב אנגעפירט פון רבי ר' מיילעך, וואס האט געשריבן לא בעצבות. דאס איז, דאס איז נישט, דאס איז נישט קיין עצבות, נאר מיט א יראת שמים ווען דו זאגסט ווידוי, איז מיט א יראת שמים, ווייל דאס גייט צוזאמען, ובכן צדיקים יראו וישמחו ובכן תן פחדך השם אלוקינו. דאס גייט צוזאמען מיט א יראת שמים, אז מען וועט נאך זאגן אמאל ווידוי מיט די תכריכים און אלעס איבערגעדעקט און עס וועט נישט העלפן און יעצט העלפט עס יא איז אויב אזוי איז יראו וישמחו איז זיי דיר גוט מתוודה זיי דיר גוט מתוודה רחמים בבטחון גמור ווי זאגט דער רבי ר' מיילעך אז מען איז דיר יעצט מוחל דער בטחון גמור אז מען איז דיר יעצט מוחל ובכן צדיקים יראו וישמחו ובכן תן פחדך ווי זאגט דער מהר"ל, ער זאגט דער מהר"ל, א וואס איז דאס ווידוי, פונקט איינער האט געמאכט פאר יענעם א געפערליכע עוולה, א פארברעך אבער נישט סתם א עוול משווע, א עוול און ער גיבט אים א פאל אריין און פאלט אריין אין אים, איך ווייס איך בין נישט בסדר, זיי מיר מוחל, זיי מיר מוחל, ער וויינט, קען ער אים נישט מוחל זיין, דאס איז ווידוי. מען פאלט אריין אין דעם כביכול, אין כביכול דעמאלטס דאס איז ווי שייך דעמאלטס, דעמאלטס ווערסטו אויך מיט מאגנעט צום בורא עולם. אוי אוי אוי ענטפער וואס ענטפערט דער רבונו של עולם צו אזא איינעם, וואס ווי כי ידע יצרנו. און אז מען רעדט וועגן ווידוי רבותי געדענקען די דברים פשוטים וואס מען ווייסט אז בכניסת היום דעמאלטס איז ווידוי דאורייתא.

פשעתי איך האב געזינדיגט במרד ובמעל שפעטער בלשון רבים חטאנו עוינו פשענו מען טייטשט עס אויף אידיש גוט פארשטיין וואס מען רעדט נו מען זאגט דארטן אויך פאר פאר פאר חטאתי פאר חטאתי עויתי פשעתי זאגט מען תפילה לדוד זאגט מזמור ז' אין תהילים תפילה לדוד מיט דעם הייבט מען אן פאר תפילה לדוד דאס שטייט אין מדרש תפלה מזמור ז', שטייט תפלה לדוד, איינס, שמעה השם צדק, צוויי, הקשיבה רנתי, דריי, האזינה תפלתי, פיר, האזינה תפלתי בלא שפתי מרמה, און שפעטער שטייט מלפניך משפטי יצא, זאגט דער מדרש אויף דעם פסוק, אז חסד האט דער אייבערשטער געמאכט מיט אידן אז ער געבט ארויס דעם משפטי יצא ביי נעילה נאך פיר תפילות, מעריב, שחרית, מוסף, מנחה, און ביי נעילה איז מלפניך משפטי יצא. איז די מנהג אין בעלז אז מען זאגט דעם תפלה לדוד פאר. כל נדרי תפילה לדוד שמעה השם צדק הקשיבה מלפניך משפטי יצא, און שפעטער, שפעטער גייט דער ווידוי, חטאתי עויתי פשעתי, ווייל ביי כניסת היום איז ווידוי דאורייתא. איז איינס געווען א מנהג ווען די זאגט דעם דעם יהי רצון פאר פאר רבי רבי מיילעך פארן פארן פאר כל נדרי. יהי רצון פון רבי מיילעך שתכין לבנו, ווייל דארטן שטייט אויך ואתה תמחול ותסלח ותכפר את כל מה שחטאנו והעוינו והרשענו ופשענו כי גלוי וידוע לפניך כי לא במרד ובמעל. שתכין לבנו ותכונן מחשבותינו. די עיקר איך פארשטיי די ווידוי זאל זיין אזוי ומודה ועוזב ירוחם, נו, ומודה ועוזב ירוחם, ווייל ווי זאגט דער חידושי הרי"ם דארט אין לשון, אז די ווידוי אוודאי דארף דאך זיין עס וועט רייסן ווי די ישמח משה זאגט, יא, די אלע זאכן, אבער זיי נישט דארט, פארטיר זיך נישט, די עיקר, הפוך בבוץ, ותשאר בוץ שרייבט ער דארט, גיב זיך די עיקר זיי מקבל שנעל עול מלכות שמים. קידוש זיי מקבל מער נישט, כאילו ער שרייבט וואו די מחשבה פון די מענטש איז, דארטן איז ער איז, טא, עס ליגט נישט אין דעם, און זיי זיך גוט מתוודה, גיב א גוטן קלאפ אויפן הארץ לאגערס בערגער פרעש און דערמאן זיך אז דו זאלסט נאך שרייען מיט די תכריכים ווי ער זאגט דער ישמח משה, און ווי דער רבי ר' מיילעך זאגט בבטחון גמור אז דער רבונו של עולם איז דיר מוחל, אבער ליג נישט אין דעם, פארשטייסט, שנעל זיי מקבל עול מלכות שמים, קענסט דעמאלטס זיין נוקב מרגליות, אבער ומודה ועוזב ירוחם, דאס איז דאך די הבטחה. זאגט די ספרדישע זאגן זיי פון חודש אלול זאגן זיי סליחות האבן זיי דארטן א באקאנטע שטיקל חטאנו לפניך רחם עלינו יא וואס איז דער קשר מיט די צוויי זאכן ווייל חטאנו לפניך וועגן דעם רחם עלינו ווייל דו האסט געזינדיגט וועגן דעם רחם עלינו ניין חטאנו לפניך איך בין דאך מודה איך בין דאך מתוודה ומודה ועוזב ירוחם ומודה ועוזב איז דאך ירוחם איז רחם עלינו

פארשטאנען פארוואס ער האט נישט געהערט קריאת התורה. ער האט זיך פארמאכט אין צימער מתוודה זיין. אינמיטן ווידוי שרייבט ער האט מען אים אריינגעקלאפט אין צימער און מען האט געטראפן דעם ספר תורה ביי די מיליטער. ווי ס'איז געווען. ער ברענגט אויס א דבר פלא. ער זאגט מען האט געעפנט דעם ספר תורה האט מען געזען אז וואס? אז ס'האט געפעלט די יריעה וואס מען האט געדארפט ליינען אין יענעם מאנטאג.

ווען זיי ברענגען אז ר' מענדעלע רימענעווער האט אויף דעם שטענדיג אויף תענית יום הכיפורים האט ער מחמיר געווען, פארשטייט זיך אלץ וואס מען רעדט איז נאר נישט ווען א דאקטער הייסט עסן, ווען א דאקטער הייסט עסן פיקוח נפש איז דאס די זעלבע מצוה פונקט ווי פאסטן, א פיקוח נפש דארף עסן איז עס די מצוה פונקט ווי, אבער ווען ס'איז נישט פיקוח נפש נאר ווען ס'איז גאר שווער ווי מען רופט דאס, האט ר' מענדל רימענעווער שטארק מחמיר געווען מען זאל פאסטן ווייל ער האט געזאגט, אז דער תענית יום כיפור היות אז דאס שטייט אין תורה איז דאס מזין דעם גוף, ס'איז נישטא קיין שום סיבה מיקל צו זיין אין יום כיפור, אנדערע תעניתים האט ער מיקל געווען, צו יום כיפור האט ער געזאגט ס'איז נישטא קיין שום ענין מיקל צו זיין ווייל דאס איז מזין דעם גוף, ווייל אז סתם דאס שטייט אין תורה איז מזין דעם גוף, ער זאגט ס'איז מזין און מרפא את הגוף און ס'איז מסוגל לאריכות ימים, דער תענית פון יום כיפור. אין יסוד ושורש העבודה אין פרק עשירי ברענגט ער דארטן א מורא'דיגע לשון ס'כדאי אריינצוקוקן, ער ברענגט אזוי ופשוט הוא, ששכר קיום מצות עשה ווי ס'ווערט די שווערער די תענית איז עס אסאך א גרעסערע שכר ווייל ווייל כידוע זאגט ער אז צער הגוף ביי א מצוה איז אסאך א גרעסערע שכר ווען א מענטש איז מקיים א מצוה מיט צער הגוף איז אסאך א גרעסערע שכר און ווען ס'ווערט די שווערער די תענית זאלסטו וויסן ס'איז אסאך א גרעסערע שכר דאס איז שמחה עצומה שרייבט ער זאלסטו דעמאלטס האבן אפשר וואלן אביסל פון דעם לשון ופשוט הוא ששכר מקיום מצות עשה זו שכרו מרובה יותר כי צער הגוף עדיף כידוע א מצוה וואס איז מיטן צער הגוף, און עינוי זאגט ער אחר כל יסודות אמיתיות ונכונות אלו, אחי ורעי יתבונן כל אדם בשכלו שרייבט ער, כי ראוי וטוב לו לשמוח שמחה עצומה עד מאוד זאל ער זיין פרייליך בכל רגע בצער העינוי מאכילה ושתיה וחליצת סנדל על קיום מצות עשה מן התורה שמקיים בכל רגע שסובל העינוי זאגט ער ובוודאי מי שתקועה בליבו אהבת הבורא יתברך שמו ויתעלה חשקו ורצונו שיתארך היום הצום הקדוש הזה כפלי כפליים און זאל זיך קוקן אויפן זייגער ווען נאך וויפיל שעה פארשטייסט איז ער זאגט איז איינער וואס האט איינער וואס ברענט אין אים אהבת הבורא וויל ער זאל כ'האב מצות עשה דאורייתא זאל בכדי שיקיים בכל רגע בצער העינוי מצות עשה מן התורה שציווה לו יוצרו ובוראו יתברך שמו ויתעלה דער אייבערשטער זאל האבן אלע א לייכטע תענית אלע זאלן גאר לייכט מיר קענען דאווענען ווי מענטשן קענען דאווענען ווי מענטשן, און אלע האבן גאר א לייכטע תענית, אבער אז ס'ווערט שווער כדאי דאס צו געדענקען, אז דעמאלטס איז א גרעסערע מצוה, די אנדערע וואך אויף א עסריק, צו די וואך אויף א אתרוג וואס האט נישט קיין בלעטל צאלסטו נאך א הונדערטער, נאך א גרינע בלעטל, פארוואס אויף זאל נישט זיין קיין בלעטל, וואס איז, ווייל עס איז א הידור, די זעלבע איז דער מצוה, די זעלבע זאך, און די אייבערשטער זאל זיין גאר לייכט. מיין זיידע זכרונו לברכה, משה מרדכי'לע לעלובער, האט אמאל געהייסן נעמען דעם יסוד ושורש העבודה כ'האב יעצט פארגעליינט, האט געהייסן צוויי יונגעלייט אין ירושלים זאל מען עס פאטיגראפירן און צושפרייטן אין גאנץ ירושלים און ער איז נישט געווען דער נישט געווען דער מענטש וואס גייט פאטיגראפירן זאכן בלעטער ביי א פרשה איז נישט געווען געווען א סור אויף געווען אבער דאס איז געווען עפעס איין מאל וואס האט געהייסן פאטיגראפירן דעם יסוד ושורש העבודה די צוויי בלעטער פון כוונת הצום דארטן די וואס יעצט פארגעליינט פרק עשירי און האט געהייסן צושפרייטן גאנץ ירושלים וויסן וואס דאס הייסט יא פארשטייט זיך אז דאס איז אלצדינג ביז ווען א דאקטער זאגט פיקוח נפש, אז א דאקטער זאגט פיקוח נפש איז דאס די גרעסטע מצוה. א באקאנטע בריוו וואס רבי שיעלע בעלזער האט עס געשריבן צום צמח צדיק, דאס איז געווען עשרת ימי תשובה שנת תרמ ה, אפאר וואכן פאר ווען דער צמח צדיק איז אוועק, ער איז אוועק כ ט תשרי. כ ט תשרי, האט ער דעם אין יום הקדוש פאר דעם צו איז שוין געווען זייער שוואך, און דאקטורים האבן אים געהייסן עסן, און ער האט נישט געהאלטן ביים עסן, ער האט נישט געהאלטן ביים עסן, יום הקדוש. שרייבט ער אן אינטערעסאנטע בריוו, ר' שיעלע בעלזער שרייבט אין דעם בריוו צום צמח צדיק אזוי. באתי במכתב הלזה כי לפלא ששמעתי כי עלה מורא בלב אנש השם עליהם יחיו פן ירצה כבוד קדושתו להתענות ביום הקדוש הבא עלינו לטובה דאקטוירים האבן געהייסן עסן און שרייבט ער אים דער רבי וויל פאסטן זאגט ער מי יכל להאמין כזאת על איש קדוש כמותו ירבו בישראל וויאזוי איך קען נישט גלייבן אזא הייליגער איד ווי דיר דו ווילסט פאסטן הלא מרועה אחד מצווים אנחנו ועומדים לבלתי לאכול ביום הכפירים, דער זעלבער רועה וואס האט אונז געהייסן נישט עסן יום כיפור, אבער איז במקום המצטרך נאמר ונשמרתם לנפשותיכם, דער זעלבער באשעפער וואס האט געהייסן פאסטן יום כיפור האט געהייסן דא ונשמרתם לנפשותיכם, מיט דעם מוזטו עסן. הערטס וואס ער שרייבט אים זכרתי, אזוי שרייבט רבי יהושע בעלזער, זכרתי, בעת שאדוני אבי מורי ורבי זצל, דאס איז די שר שלום, די ערשטע בעלזער רב, היה חולה, ווען ער איז געווען קראנק, ווען זיין טאטע איז געווען קראנק, די ערשטע שר שלום, והלכנו במבוכה, מיר האבן מורא געהאט פן לא ירצה לאכול ביום הכיפורים, אונז האבן מיר מורא געהאט ער וועט נישט וועלן עסן, אמנם, הוא זל בגודל צדקותו היה זריז בדבר, ער האט מזרז געווען, ער האט עס מזרז געווען, ותיקף אחר כל נדרי, מיהר וציוה ליתן לו לאכול כפי שהיה צריך פונקט ווי דער דאקטער האט געהייסן, האט געהייסן זאלן ברענגען פונקט וויפיל דער דאקטער האט געהייסן, ואמר בזה הלשון, הריני מוכן ומזומן לקיים מצות בורא כפי שאמרו חזל, ואכל בשמחה יתירה, כמעט לא ראינו שמחה כזאת רק בעת אכילת מצה און נטילת לולב. געהערט א לשון ווען ער האט געגעסן נאך כל נדרי. האט געהערט א לשון? סאכדעס. ס'הייסט עס עובדי השם.

כי מי שציוה הערטס וואס ער זאגט כי מי שציוה לצום יום כיפור הוא ציוה לשמוע אל הרופא ושלא לצום מ'האט דאך געהייסן זאלן פאלגן דעם דאקטער און נישט פאסטן וכן בענין תפילה קען נישט ארויסגיין אין בית מדרש זאגט ער ידוע ששליח ציבור מוציא הנך דאניסי ואפילו עם שבשדות נו ווען שליח ציבור וכן הערטס וואס ער זאגט אים וכן ענדיגט ער דער בריוו אכול בשמחה לחמך שרייבט ער אים ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה אלוקים את מעשיך וידוע שפסוק זה היא בת קול שיצאה בימי שלמה על שאכלו ביום הכפירים בבנין הבית, ווער ס'געדענקט די גמרא אין חגיגה? די פסוק איז ארויס די בת קול איז ארויסגעגאנגען ווען מ'האט געגעסן יום כיפור, אין בנין הבית, אין בנין הבית, און דאן פארשטייט זיך צו ווען מ'דארף עסן איז דאס די מצוה. און דערשט ווען אלע זאלן פאסטן לייכט, גאר לייכט. און נאך א מצוה לסיום וואס איז דא? פון עסן ערב יום הכיפורים, עסן ערב יום הכיפורים מ'האט עס פריער שוין דערמאנט, דער רבינו יונה זאגט אזוי, רבינו יונה זאגט צוויי טעמים פארוואס איז די מצוה, איין טעם, מיט דעם וואס דו ביסט פרייליך ערב יום כיפור, מאכסטו א סעודה, ביסט פרייליך, ווייזטו מיט דעם אז די עוונות האבן דיר געבאדערט, נאר נישט איז סתם איין גאטש פארשטייט דו באווייזט אז ביסט פרייליך וואס איז געוואלט ביינאכט יום כיפור מ'גייט מיר ביינאכט מוחל זיין די עוונות בין איך פרייליך ערב יום כיפור ווייזטו מיט דעם אז ס'באדערט דיר טאקע די עוונות ער שרייבט דא כי הראה שמחתו בהגיע זמן כפרתו ותהיה לו לעדה דאס איז פאר מיר א עד על דאגתו לאשמתו ויגונותיו לעוונותיו אז ס'באדערט מיר די אלע עבירות ס'איז נישט מבאר אלע עבירות נאך א טעם זאגט דער רבינו יונה הערט רבינו יונה זאגט דערפאר איז כאילו נצטווה להתענות תשיעי והתענה תשיעי ועשירי כאילו האט געפאסט תשיעי ועשירי נישט פשוט זאגט ער נאך א טעם הערט גוט וואס ער זאגט כי בשאר ימים טובים אנחנו קובעים סעודה לשמחת המצוה זאגט רבינו יונה אלע ימים טובים איז דא א סעודה פון שמחת המצוה פארוואס כי יגדל וישגה מאוד שכר השמחה על המצוות, די שכר פון א שמחה אויף א מצוה איז יגדל וישגה מאוד, נישט סתם געמאכט א מצוה, כי יגדל וישגה מאוד שכר השמחה על המצוות.

און ער ברענגט א לשון אלוקי, אזוי ברענגט ער, לשון אלוקי מהרמ"ק בספר עבודת יום הכיפורים. נו וואס איז די מצוה פון עסן תשיעי זאגט ער ווייל יום הקדוש קען מען דאך נישט אי אפשר לשמוח מפני דאגת העוונות, אזוי שרייבט ער, יום הקדוש אי אפשר לשמוח מפני דאגת העוונות, ועיני כל ישראל הם תלויים לאביהם שבשמים, יום כיפור, וכן הקדימה תורה מצות אכילה ושתייה כדי שישמח בו,

טור אין תר"ד ברענגט די מדרש באקאנטע מדרש מעשה בשוטר העיר דער שוטר פון שטאט שאמר לעבדו קנה לי דגים און ער האט נישט געטראפן נאר איין פיש און ער האט געצאלט א זהוב ער האט געוואלט געבן א זהוב און דארטן געווען א יהודי והיה שם יהודי חייט א שניידער און דער שניידער האט מוסיף געווען ביז פינף זהוב און פאר וועמען איז געבליבן די פיש? פארן שניידער און די עבד איז צוריק און מען האט דערציילט אז די שניידער האט עס געקויפט פאר פינעף, האט דער שוטר געשיקט רופן דעם חייט און פרעגט וואס טוהסטו יעצט זאגט ער וואס איז דיין ארבעט זאגט ער א שניידער און פארוואס דו קויפסט א פיש וואס איז ווערט איין זהוב פאר פינעף און ולא עוד האסט נאך צוגענומען פון מיין עבד האט ער אים געזאגט ואיך לא אקננו אפילו ביו"ד זאגט דער טור ווי זאל איך נישט קויפן אפילו פאר צען אזא פיש פארוואס כדי לאכלו ביום זה שציוונו הקדוש ברוך הוא לאכול ולשתות ושאנו פארוואס ווייל ושאנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יכפר לנו עוונותינו, ווייל די שמחה אונז זענען בטוח ער גייט אונז היינט נאכט מכפר זיין אויף אלע עוונות, אמר לו אם כן יפה עשית ופטרו והלך לשלום. דער בית יוסף ברענגט א מדרש, ער ברענגט די מדרש אין בראשית רבה י"א, אז אז דארטן שטייט אין מדרש צום סוף אז וואס? מה פרע לו הקדוש ברוך הוא, וואס האט דער אייבערשטער באצאלט פאר דעם חייט? הלך וקרע אותו ער האט אויפגעריסן דעם פיש, וזימן לו בתוכו מרגלית טובה והוא מתפרנס ממנו כל ימיו, פון די מרגלית האט ער געהאט פרנסה כל ימיו. צדיקים פלעגן זאגן אז די געדאנק פון דעם איז אז דער באשעפער האט אים צוגעשטעלט א בריליאנט דארטן אין די פיש. מתפרנס ממנו כל ימיו. צדיקים האבן געזאגט אז די טייטש איז אז פון די סעודה קומט די פרנסה אויף כל ימיו. פון דעם סעודה קומט די פרנסה, די שפע קומט דעמאלטס.

ר' יהושע'לע בעלזער שטייט א אינטערעסאנטע טעם וואס דער דער דער מצוה פון עסן ערב יום הקדוש וואס איז דער טעם זאגט ער ווייל אינז בעט מען ביי יעדן תענית בעט מען שיהא מיעוט חלבי ודמי שנתמעט היום זאל זיין כחלב מונח על גבי המזבח לפניך

אין יום הקדוש וועט נתמעט ווערן חלב ודם של רשות דאס ביסטו דאס ביסטו מקריב אין אזא הייליגן טאג און גדול יום השם ונורא מאוד דאס ביסטו מקריב חלב ודם של רשות מה עשה הקדוש ברוך הוא זאל זיין זאל זיין א מצווה צו עסן ווערט דאך ס'איז אכילה של מצווה ווערט דא נוצר א חלב ודם של מצווה ווערט אין יום הקדוש נתמעט דא חלב ודם של מצווה דאס בין איך מקריב אין יום הקדוש אזוי זאגט ר' יהושע'לע בעלזער דער זון רב ישכר דוב האט געזאגט דאס איז די טייטש אין די פזמון פון דעם פון די פון די פון די פיוט פון ערב יום הקדוש זאגט מען, ירצה צום עמך, אשר דמו לך מזה, חשוב חלבו כעל זבח וקרבנו אל תבזה, חתום עליו אות חיים ותפלתו תחזה, מחר יהיה האות הזה, זאגט ער אזוי, יום כיפור די פאסטן ווערט גייט ארויף די חלב וזבח ס'איז א עולה, די חלב ודם ווערט א עולה, כולה כליל. ערב יום כיפור די עסן דאס איז א שלמים. זאגט ער ירצה צום צום עמך אשר דמו לך מזה ביים צום איז היינט דמו לך מזה כ'גיי דיר שפריצן די בלוט. היינט ערב יום כיפור חשוב חלבו כעל זבח, זבח הייסט דאך א שלמים. וקרבנו אל תבזה, ווייל ס'איז א שלמים, ס'איז נישט סתם חלב ודם, ס'איז א שלמים. חתום עליו אות חיים ותפלתו תחזה, מחר יהיה האות הזה, מארגן וועט עס ווערן א עולה. מארגן ווערט עס א עולה אויף צוריק. און די אייבערשטער העלפן זאלן אלע זוכה זיין צו א גמר חתימה טובה, לאמיר מסיים זיין מיט א ווארט פון משך חכמה, א מורא'דיגע ווארט, ער שרייבט עס אין פרשת אמור, ס'איז א יסוד וואס איז כדאי צו וויסן א גאנץ יאר, אבער ער שרייבט, פארוואס האט די אייבערשטער געמאכט ראש השנה יום כיפור זאל קומען נאך א זומער? וואלט נישט בעסער געווען ווען ראש השנה יום כיפור קומט נאך א ווינטער? א מורא'דיגע ווארט וואס ער זאגט, לייג קאפ א מינוט, א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט אז ווינטער זיצט די גאנצע עולם אין בתי מדרשים, בזמנם, דעמאלט אין זמן חזל, זומער איז מען געזעצן אין פעלדער. מ'איז געווען פארנומען, קוצר, בוצר, מען איז געווען דא פארנומען. נו, עס וואלט נישט בעסער געווען ווען עס קומט א ראש השנה נאך א ווינטער, וואס אונז זיצן מיר אין בתי מדרשים, און די גוים זיצן אין די פעלדער, אין די וועלדער. איז ווען ס'קומען ספרי חיים וספרי פתוחים, וועלן אונז אלע אלע זיין לחיים טובים ולשלום, נאך א ווינטער וואס כולו תורה. פארוואס מאכט עס נאך א זומער וואס אידן דרייען זיך אויך אין די וועלדער, אין די פעלדער? זאגט ער א מורא'דיגע ווארט. ער זאגט אזוי די גמרא זאגט אין בבא בתרא י"א אלע געדענקען די גמרא, תניא, אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה, ער איז געווען ממונה אויף קופה של צדקה, פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת, א הונגער יאר איז געקומען א פרוי, אמרה לו רבי פרנסני, אמר לה האט ער איר געענטפערט, העבודה איך שווער דיר, שאין בקופה של צדקה כלום, די ליידיגע קאסע, איך האב נישט. אמרה לו, האט די פרוי אים געזאגט, רבי, זי האט געזאגט פאר בנימין הצדיק, רבי, אם אין אתה מפרנסני, הרי אשה ושבעה בניה מתים. איז א פרוי מיט זיבן קינדער גייען שטארבן. עמד ופרנסה משלו. גלייך ווי ער האט עס געהערט איז ער געגאנגען און האט געגעבן פון אייגענע געלט, קופה של צדקה שוין נישט געווען, אייגענע געלט. זאגט די גמרא, לימים חלה ונטה למות. ער איז געווארן קראנק און ער איז געגאנגען שטארבן. בנימין הצדיק. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. ובנימין הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה. ימות בשנים מועטות הללו? ער גייט שטארבן בשנים מועטות הללו? מיד קרעו לו גזר דינו, בשכר דעם האט מען צוריסן די גזר דין ווייל ער האט מחיה געווען די אשה ושבעה בניה, תנא הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו, מ'האט אים מוסיף געווען נאך צוויי און צוואַנציק יאר. הערט גוט יעצט וואס משך חכמה זאגט, שמעתי, אזוי זאגט ער, שמעתי שלא לחינם נקרא צדיק, אז די גמרא רופט אים בנימין הצדיק, איך פארשטיי נישט וואס מ'שרייבט היינט הרב הצדיק. די גמרא רופט אים צדיק איז אז דו שמעתי שלא לחינם נקרא צדיק ובוודאי היה מלא מצוות ומעשים טובים די גמרא רופט אים אן בנימין הצדיק איז געווען מלא מצוות און מעשים טובים אבער דו זעהסט ווען ס'געווען די גזר דין חלה ונטה למות האט נישט געהאלפן די אלע מעשיות האט נישט געהאלפן וואס האט געהאלפן נאר וואס החיה אשה ושבעה בניה נאר דאס האט צוריסן די גזר דין וואס האט איהר געגעבן צדקה נישט געהאלפן דער רבי הצדיק, די אלע צ א, אפילו די גמרא רופט אים אן צדיק, שמעתי שלא לחינם נקרא צדיק, די גמרא רופט נישט אן קיין סך מענטשן צדיק, ס'איז נישטא אויף איין האנט וויפיל מענטשן, נישטא פינגערס וויפיל, נישטא אויף איין האנט פינגער וויפיל מענטשן די גמרא רופט אן צדיק, און שמעון הצדיק איז דא, בנימין הצדיק איז נישטא, און זייט די גמרא רופט אים צדיק פארשטיי גוט אז מיט וועמען דו האסט דא געהאט צו טון, און אף על פי כן, ווען נטה למות האט נישט געהאלפן גארנישט, נאר וואס, וואס החיה אשה ושבעה אף על פי כן זאגט ער בא בבואו לסכנת חיים, כשכלתה קצבת חייו. איז כדי להוסיף לו חיים לפנים משורת הדין, הוכרחו נאר למצוא לו זכות צדקה וחסד שהחיה לאותה אשה ושבעה בניה משלו. זאגט דער משך חכמה אזוי, דערפאר וואס איז געווען די קשיא, פארוואס מאכט מען נישט א ראש השנה נאך א ווינטער וואס איז געווען כולו תורה? זאגט ער, ווען דו שטייסט ראש השנה ליגן ספרי חיים וספרי מתים, וועט דיר נישט העלפן דאס. ווייל דו זעסט בנימין הצדיק האט עס אויך נישט געהאלפן, נאר צדקה האט געהאלפן, דערפאר אפילו ביסט געווען אין די פעלדער א גאנצע ווינט א גאנצע זומער, אבער זומער האסטו דאך נאך די גאנצע פעלדער האסטו דאך אויך געגעבן לקט שכחה ופאה, האסט געמאכט צדקה, און נישט סתם צדקה, האסט געגעבן לקט שכחה און פאה אין פעלד דו ווייסט נישט פאר וועמען, מען קומט און מען נעמט, דו ווייסט נישט קען זיין שונאים דיינע האבן עס גענומען. ווייס נישט ווער ס'האט גענומען. און אז דו קוקסט נישט ווער ס'האט גענומען האסט געגעבן אן קיין בודק זיין אין יענעמ'ס ציצית, איז דער רבונו של עולם אויך נישט בודק מידה כנגד מידה מוז ער דיר געבן א זיס יאר א לעבעדיגע יאר, דערפאר האט מען קובע געווען נאך זומער וואס האסט ווייניגער געלערנט אבער האסט דאך געמאכט צדקה, פונקט ווי ביי בנימין הצדיק זעסטו נאר די צדקה החיה אשה ושבעה בניה דאס האט מכריע געווען לזכות. דערפאר האט מען געמאכט אז דער ראש השנה זאל זיין נאך זומער, אפילו האסט ווייניגער געלערנט פון ווינטער, אבער יעצט האסטו געגעבן, דו האסט געגעבן צדקה אן בודק זיין, אן בודק זיין, איז דער רבונו של עולם אויך נישט בודק, און דער רבונו של עולם וועט געבן פאר אונז אלעמען, לקל גומר עלי, לאמיר אלע זוכה זיין, א גמר חתימה טובה, א געזונט יאר.